השלמת הפרשה פון פרשת במדבר, מען האלט קאפיטל א', פסוק נ"ג, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, די לוויים זאלן רוען ארום דעם משכן העדות, ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל, זיי זענען געשטעלט געווארן דארטן צו זיין אזוי ווי א שטיקל מחיצה צווישן די הייליקטום און די מחנה ישראל, זיי זאלן אנזאגן פאר די ישראלים זיך נישט צו דערנענטערן, נישט קומען טון די עבודות וואס עס ליגט אויף די לוויים, און דורך דעם וועט נישט זיין קיין צארן אויף די אידישע געמיינדע, ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות, די לוויים זאלן היטן די אפהיטונג פון די משכן העדות. זאגט רשי ולא יהיה קצף, אם תעשו כמצותי לא יהיה קצף, טאמער מען וועט טאקע אזוי טון וועט נישט זיין קיין צארן, ואם לאו, טאמער נישט, יכניסו זרים בעבודתם, ס'זאלן יא אריינקומען פרעמדע ישראלים און טון די עבודה פון די לווים, יהיה קצף, דעמאלטס וועט זיין א צארן, כמו שמצינו במעשה קורח כי יצא הקצף, שטייט דארט אז ס'איז געווען א מגיפה, וויבאלד, מענטשן וואס זענען נישט געווען באאויפטראגט צו טון די עבודה, האבן געטון די עבודה, זיי האבן געטון עפעס וואס זיי האבן נישט געדארפט, איז געקומען א קצף, און דאס מיינט א מיתה בידי שמים, ממילא זאגט דער פסוק, אז די לוויים זאלן אכט געבן אויף דעם, אז קיינער זאל זיך נישט אריינמישן אין זייער ארבעט און דורך דעם וועט נישט זיין קיין צארן. איז באמת דאס וואס דער פסוק זאגט דא והלוויים יחנו סביב למשכן העדות איז שוין געשטאנען אויבן אין סוף פסוק נ', ואתה הפקד את הלוויים וסביב למשכן יחנו. קודם דארף שטיין צוויי מאל אז די לוויים רוען ארום די משכן. זאגט די חזקוני, איינמאל רעדט זיך בשעת די מחנה איז געווען אויפן פלאץ, און איינמאל רעדט זיך בשעת די מסעות, בשעת מען האט זיך געצויגן, האבן אויך די לוויים געטראגן די אלע זאכן פון די משכן מיט די וועגענער, און אלע זענען געוועזן ארום און ארום פון די משכן העדות. די משך חכמה זאגט אז לכאורה דארף מען פארשטיין, אונז ווייס מיר די הלכה אז א בעל קרי ווערט ארויסגעשיקט פון צוויי מחנות, פון מחנה כהונה און פון מחנה לוויה, איז וויאזוי האבן די לוויים אליין געקענט האבן א געהעריגע משפחה לעבן אויב זיי האבן געוואוינט אזוי נאנט צו די משכן? זאגט ער ס'מוז זיין אז די געצעלטן פון די לווים זענען געווען איינגעטיילט אין צווייען, ס'איז געווען אזעלכע געצעלטן וואס זיי האבן געהאט ממש סביב למשכן העדות, דארט האבן געוואוינט נאר די וואס האבן געטון די עבודה, און זיי האבן טאקע נישט עוסק געווען אין עפעס אנדערש, פון די אנדערע זייט האבן זיי געהאט געצעלטן פאר די משפחות, דארט זענען זיי איבערגעשלאפן, וואס דאס איז געוועזן מער נענטער צו די מחנה ישראל, צוויי טויזנט איילן אפגערוקט פון די משכן, און דארט האבן זיי שוין נישט געהייסן מחנה לוויה, זיי האבן געקענט דארטן טוהן וואס זיי האבן געדארפט טוהן. ממילא זאגט ער, דאס איז די פשט פון די צוויי פסוקים, איין פסוק רעדט זיך פון די גאר נאנטע, און איין פסוק רעדט זיך פון די לוויים, וואס זענען טאקע געווען סביב למשכן העדות אבער נישט ממש נאנט, נאר אביסל אפגערוקט נעבן די מחנה ישראל. דער רמבן זאגט. ושמרו הלווים את משמרת משכן העדות, דאס מיינט אז ביינאכט האבן זיי געדארפט ארום גיין פון אינדרויסן פון די משכן און היטן, און כאטש דאס איז נאר געווען א מצוה ביי די משכן, אבער פון דעם האט מען ארויס געלערנט אז ביי די בית המקדש זאל אויכעט זיין די וועכטער וואס זענען אויף געווען, די כהנים האבן געהיטן פון אינעווייניג און די לווים פון אינדרויסן. פסוק נ ד. ויעשו בני ישראל, און די אידישע קינדער האבן געטון, ככל אשר ציווה ה' את משה, כן עשו, אזוי ווי אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן משה רבינו, אזוי האבן זיי געטון, דאס מיינט, אז זיי האבן טאקע אכט געגעבן נישט צו גיין ווייטער ווי זיי דארפן, און די לוויים, האבן זיי אנגעזאגט נישט צו קומען און זיך אריינמישן אין די ארבעט פון די לוויים, און זיי האבן דאס אויסגעפאלגט, קיינער פון די ישראלים האט זיך נישט אפגערעדט פארוואס ער דארף זיין אפגערוקט און די לוויים קענען זיין נאנט, קיינער האט נישט מקנא געווען די לוויים מיט דעם וואס נאר זיי מעגן זיין אזוי נאנט צו דעם משכן העדות. קאפיטל ב' פסוק א' וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר, פסוק ב', איש על דגלו, יעדער מענטש אויף זיין פאן, דער אייבערשטער קומט דא מסדר זיין די דגלי ישראל, אידישע קינדער, בשעת מתן תורה האבן זיי מיטגעהאלטן ווי דער אייבערשטער קומט אראפ מיט מחנות מחנות מלאכים, זיי זענען געווען אויסגעשטעלט אזוי ווי די דגלים מיט א הערליכע סדר, און זיי האבן זייער געגליסט דערצו, באותות זאגט דער רבינו בחיי, קען זיין דער טייטש א לשון פון גליסטונגען, התאוו תאוה, זיי האבן געגליסט אז זיי ווילן אויכעט זיין אזוי אויסגעשטעלט, און דער אייבערשטער האט זיי טאקע נאכגעגעבן, און זיי אויכעט אויסגעשטעלט מיט דגלים, זאל זיין אזוי שיינע סדר, אז די משכן די השראת השכינה וועט זיין אין צענטער און די אלע שבטים וועלן זיין פון אלע פיר זייטן ארום און ארום, באותות מיט צייכענעס לבית אבותם, לויט די פעטערליכע משפחות, יעדער איינער זאל רוען צוזאמען מיט זיין טאטנ'ס משפחה נישט ביי זיין מאמע'ס משפחה, יחנו בני ישראל אזוי זאלן די אידישע קינדער רוען, מנגד, אפגערוקט, פונדערווייטן, סביב לאוהל מועד יחנו ארום און ארום פונעם אוהל מועד זאלן זיי רוען. זאגט רשי באותות, זאגט רשי איין פשט, כל דגל יהיה לו אות, א יעדע פאן זאל זיין צו אים א ספעציעלע צייכן, מפה צבועה תלויה בו, די שטאנג אויף וואס די פאן ליגט זאל האבן א פערביגע שמאטע וואס איז אנגעהאנגען אין דעם, און יעדער איינער וועט זיך קענען זיין קאליר, צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד וועט זיין כגוון אבנו הקבועה בחושן, לויט די קאליר פון זיין שטיין וואס איז באשטימט אינעם חושן, ומתוך כך כל אחד יכיר את דגלו, דורך דעם וועט יעדער איינער דערקענען זיין דגל, ווי די מפרשים זאגן אז אויסער דעם וואס איז געוועזן די פיר דגלים, דגל מחנה יהודה און ראובן און אפרים און דן, איז אויך געווען באזונדערע אזעלכע פענער פאר יעדע שבט באזונדער, און דער גרויסער פאן איז טאקע געווען איינגעטיילט אין דריי חלקים ווי דער תרגום יונתן שמועסט עס אויס, עס האט געהאט דריי קאלירן לויט די דריי שבטים וואס זענען געווען אונטער דעם דגל, און דער מזרחי זאגט אז לויט דעם איז דער פשט באותות לבית אבותם, לויט די צייכענעס און די קאלירן וואס זיי האבן אויף די שטיינער פונעם חושן, וואס דארט איז אויסגעקריצט די נעמען פון זייערע עלטערן, די נעמען פון די שבטים. דבר אחר נאך א פשט אויף די באותות לבית אבותם, באות שמסר להם יעקב אביהם, זיי זאלן זיין אויסגעשטעלט די דגלים לויט די זעלבע סדר וואס יעקב אבינו האט עס שוין אהערגעשטעלט כשנשאוהו ממצרים ווען מען האט אים ארויפגעטראגן לאחר פטירתו פון מצרים, שנאמר אזוי שטייט דארט א פסוק ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום, זיינע קינדער האבן געמאכט מיט אים אזוי אזוי ווי ער האט זיי באפוילן. און דאס איז באמת איבריג, ווייל ס'שטייט דארט אין פסוק קלאר וואס זיי האבן געטון, זיי האבן אים ארויפגעטראגן, באערדיגט אין ארץ ישראל. די כאשר ציוום לערנט מען ארויס אז ער האט זיי באפוילן א ספעציעלע אופן וויאזוי מ'זאל אים טראגן, ער האט געזאגט יהודה ויששכר וזבולון ישאוהו מן המזרח וראובן ושמעון וגד מן הדרום וכו', כדאיתא בתנחומא בפרשה זו. און דא האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו זאל הייסן די אידן זאלן זיך אויסשטעלן לויט דעם סדר ווי דער מדרש זאגט, אז משה רבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן, וועלן זיי דען נישט האבן קיין טענות, כ'וועל הייסן איינעם גיין צו מזרח, וועט ער וועלן ענדערשער צו מערב און אזוי ווייטער, האט דער אייבערשטער געזאגט, ניין, זיי ווייסן שוין, זיי האבן שוין בקבלה פון זייערע עלטערן ווי אזוי זיי דארפן זיין אויסגעשטעלט און יעדער וועט זיך פרייען צו קענען זיין אויסגעשטעלט צו דעם פלאץ ווי מ'האט אים געבן. מנגד, זאגט רש"י מרחוק מיל. אפגערוקט מיט א מיל, וואס דאס איז צוויי טויזנט אמה א תחום שבת, כמו שנאמר ביהושע, ווען די אידן זענען אריין קיין ארץ ישראל איז די ארון פאראויס געגאנגען, און מפני כבוד השכינה האט יהושע זיי אנגעזאגט אך רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפיים אמה, ס'זאל זיין אפגעטיילט צווישן די אידן און די ארון זאל זיין צוויי טויזנט איילן. אבער נישט מער ווי צוויי טויזנט איילן, שיוכלו לבוא בשבת, אז די אידן וואס וואוינען אפגערוקט פונעם משכן זאלן קענען קומען אום שבת, די רבינו בחיי זאגט זיי האבן געדארפט קומען דאווענען דארט, און די מפרשים זאגן אז זיי האבן געדארפט קומען לערנען תורה פון משה רבינו, ווי די מדרש זאגט, ויקהל משה אז דער אייבערשטער האט אויסגעלערנט פאר משה צו מאכן קהילות גדולות און דרש'נען פאר זיי יעדן שבת די הלכות שבת, משה ואהרן ובניו והלוויים חונים בסמוך לו, דא זאגט רש"י, משה און אהרן און זיינע קינדער און די לוויים האבן דאך גערוהט נאנט צו די משכן, איז כדי די ישראלים זאלן קענען קומען לערנען תורה פון משה רבינו, האט עס געדארפט זיין נישט מער ווי א תחום שבת אפגערוקט. פסוק ג' והחונים און די וואס רוהען קדמה פון פארנט, מזרחה, צו מזרח זייט, דגל מחנה יהודה לצבאותם, די פאן פון די לאגער פון יהודה לויט זייערע הערשאפטן, ונשיא לבני יהודה, נחשון בן עמינדב, זאגט רש"י קדמה לפנים, פון פארנט, הקרויה קדם וואס דאס ווערט אנגערופן קדם, און דאס איז געוועזן ביי די זייט פונעם אוהל מועד וואו די טיר איז געווען, ווייל יהודה איז דאך געווען דער מלך פון די שבטים, פאסט זיך אז דער מלך זאל זיין פון פארנט אויף די חשוב'ע זייט ביים טויער. ואיזו, וועלכע זייט איז די פארנט, שמועסט די פסוק אויס, דאס איז מזרחה, זו רוח מזרחית, דאס איז די מזרח זייט, והמערב קרוי אחור, די מערב זייט ווערט טאקע אנגערופן הינטן. פסוק ד', וצבאו און זיין הערשאפט ופקודיהם און זייערע ציילונגען, פון שבט יהודה איז געוועזן מענטשן ארבעה ושבעים אלף ושש מאות, פיר און זיבעציג טויזנט און זעקס הונדערט, זאגט די רמב"ן, מען האט זיי נישט איבערגעציילט דא נאכאמאל, עס האט נישט אויסגעפעלט איבערצוציילן די אלע חשבונות וואס די פסוקים דא רעכענען אויס ביים מסדר זיין די דגלים, וויל נאר ארויסברענגען א געוואלדיגער נס וואס איז געווען מיט זיי, אז פון א' אייר ווען מ'האט זיי געציילט, ווי עס שטייט אנהייב פון די סדרה, ביז כ' אייר, צוואנציג טעג שפעטער, ווען מ'האט זיך די ערשטע מאל מסדר געווען און זיך געצויגן די ערשטע נסיעה, איז נישט נפטר געווארן קיין איינער פון די מענטשן, יעדער איינער איז געווען ביים לעבן און ס'געווען די זעלבע סכום מענטשן כ' אייר אזוי ווי א' אייר און נאך מער זאגט די מלבי"ם קיינער פון זיי איז נישט געוועזן קיין בעל מום ס'איז געוועזן לצבאותם יעדער איינער איז געווען ראוי לצאת לצבא יעדער איינער וואס מ'האט געציילט איז געווען געזונט און שטארק און פאסיג ארויסצוגיין אין מיליטער פסוק ה', והחונים עליו, און די וואס האבן גערוהט מיט שבט יהודה, איז געוועזן מטה יששכר, די שבט יששכר, ונשיא לבני יששכר איז געווען נתנאל בן צוער, די דגלים זענען געווען אויסגעשטעלט, צוויי דגלים פאר לאה'ס קינדער, דגל מחנה יהודה, ווערט אויסגערעכנט ערשט ער איז דאך געווען דער מלך, און צוזאמען מיט אים זענען געווען יששכר און זבולון זיינע צוויי יונגערע ברידערס, נאכדעם רעכנט די פסוק אויס דגל מחנה ראובן וואס ער איז געווען דער בכור פון לאה, און צוזאמען מיט אים איז געוועזן זיין יונגערע ברודער שמעון, און אויכעט גד, וואס ער איז געווען דער עלטסטער זון פון זלפה די שפחה פון לאה, נאכדעם איז געווען איין גאנצע דגל פאר רחל'ס קינדער, ס'איז געווען דארטן אפרים און מנשה און בנימין, און די פערדע דגל איז געוועזן פאר די איבריגע קינדער פון די שפחות. פסוק ו', וצבאו ופקודיו, זיין הערשאפט און זיינע געציילטע איז געווען ארבעה וחמישים אלף וארבע מאות, פיר און פופציג טויזנט מיט פיר הונדערט. פסוק ז', מטה זבולון, שבט זבולון, דא שטייט נישט מיט א ו', ומטה, ברענגט די בעל הטורים פון מדרש, וויבאלד זבולון פלעגט עוסק זיין במסחר און ער פלעגט אויסהאלטן יששכר וואס איז געזיצן און געלערנט, וויל ער אים נישט צוטיילן מיט א ואו המפסיק, עס וועט אויסקוקן ווי זבולון איז נאר א טפל, ניין, זבולון איז אויף די זעלבע מדריגה בצל החכמה בצל הכסף, די זעלבע מדריגה ווי יששכר וואס ער זיצט באהלי תורה, ונשיא לבני זבולון, אליאב בן חלון. פסוק ח' וצבאו ופקודיו, זיין הערשאפט און זיינע געציילטע, שבעה וחמישים אלף, וארבע מאות, זיבן און פופציג טויזנט מיט פיר הונדערט. פסוק ט' כל הפקודים למחנה יהודה, ער מאכט א סך הכל פון אלע געציילטע וואס זענען געווען אין מחנה יהודה, מאת אלף ושמונים אלף, וששת אלפים וארבע מאות לצבאותם, הונדערט און זעקס און אכציג טויזנט מיט פיר הונדערט, צו זייערע הערשאפטן, ראשונה יסעו, זיי האבן זיך די ערשטע געצויגן ווען ס'איז געקומען די צייט זיך אפצורוקן פון איין פלאץ און גיין צו א צווייטע פלאץ, זענען זיי געווען די ערשטע וואס האבן זיך גרייט געמאכט און אויפגעהויבן די פיס צו גיין. זאגט רשי ראשונה יסעו. וויאזוי האבן זיי געוואוסט ווען צו ציען? כשרואין הענן מסתלק, ווען זיי האבן געזען אז די וואלקן הייבט זיך אונטער פון די משכן. תוקעין הכהנים בחצוצרות, האבן די כהנים געשאלט מיט די טראמפייטערס. ונוסע מחנה יהודה תחילה, און דעמאלטס האט מחנה יהודה געוואוסט אז זיי דארפן זיך אנהייבן רוקן פון פלאץ. וכשהולכין זאגט רשי, נישט די גאנצע צייט איז יהודה געווען פון פאראויס, ס'שטייט נישט דא ראשונה יהלכו, נאר ראשונה יסעו, זיי האבן זיך די ערשטע אנגעהויבן ציען, אבער בשעת'ן גיין איז אמאל אויסגעקומען וואס יהודה איז געווען די לעצטע, ווייל יהודה האט דאך געווען אויסגעשטעלט צו מזרח, און אויב למשל מ'האט זיך געדארפט אמאל ציען קיין מערב זענען זיי געווען פון הינטן, זיי האבן זיך געצויגן די לעצטע. דא שמועסט רשי אויס אז נאר ראשונה יסעו זיי האבן זיך די ערשטע גרייט געמאכט און געהויבן די פיס, אבער צום סוף איז זענען אלע געגאנגען אייניג אויף אמאל צוזאמען. וכשהולכין, ווען מ'איז געגאנגען הולכין כדרך חנייתן, מ'איז געגאנגען, רשי שרייבט דא ווי די שיטה אין ירושלמי וואס ער האלט כתיבה היו מהלכין זענען געווען אויסגעשטעלט ווי א קעסטעלע, מ'איז געגאנגען די משכן אינדערמיט און אלע דגלים פון אלע פיר זייטן ארום. הלוים והעגלות באמצע, און דגל יהודה במזרח ושל ראובן בדרום ושל אפרים במערב ושל דן בצפון. פסוק י, דגל מחנה ראובן, תימנה, תימנה איז דרום, ס'איז מלשון ימין זאגט דער אבן עזרא, אויף די רעכטע זייט, ווען איינער איז אויסגעדרייט צו מזרח איז זיין רעכטע זייט צו דרום, לצבאותם צו זייערע הערשאפטן ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור. פסוק י א, וצבאו ופקודיו, ששה וארבעים אלף וחמש מאות, זעקס און פֿערציק טויזנט מיט פינף הונדערט.

ווי דער רבינו בחיי זאגט, סיי ער האט געקענט דעם אייבערשטן, ער האט געוואוסט פונעם אייבערשטן און פארדעם הייסט ער דעואל, און סיי רעואל איז א לשון רצון, אז ער האט געוואלט טון דעם רצון השם. פסוק ט ו, וצבאו ופקודיהם, פון שבט גד, חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים, פינף און פערציג טויזנט און זעקס הונדערט און פופציג. פסוק ט ז, כל הפקודים למחנה ראובן, אלע געציילטע פון מחנה ראובן צוזאמען איז געווען מאת אלף, ואחד וחמישים אלף וארבע מאות וחמישים לצבאותם, הונדערט איין און פופציג טויזנט פיר הונדערט און פופציג, ושניים יסעו זיי האבן זיך די צווייטע געצויגן. פסוק יז, ונסע אוהל מועד, מחנה הלוויים בתוך המחנות, די אוהל מועד, צוזאמען מיט די מחנה הלוויים וואס זיי האבן געטראגן דעם אוהל מועד, זיי האבן זיך געצויגן צווישן די מחנות, ס'איז געווען צוויי מחנות פון פארנט, און צוויי מחנות פון הינטן, כאשר יחנו כן יסעו, אזוי ווי זיי האבן גערוהט אזוי האבן זיי געצויגן, איש על ידו יעדער אויף זיין ארט, לדגליהם לויט זייערע פענער. זאגט רשי ונסע אוהל מועד לאחר שני דגלים הללו, נאך די צוויי אויסגערעכנטע דגלים פון יהודה מיט ראובן האט זיך געצויגן דער אוהל מועד. איז רשי שרייבט דא ווי די שיטה אז די גאנצע אוהל מועד איז געגאנגען נאך שבט יהודה און און שבט ראובן, אבער אונז וועלן זען אין פרשת בהעלותך רשי ברענגט אראפ אז א חלק פון שבט לוי, די בני גרשון און די בני מררי וואס זיי האבן געטראגן די ברעטער אויפצושטעלן די משכן, די חלקים וואס מען דארף אויפשטעלן נאך פאר די ארון קומט אן, זיי זענען שוין געגאנגען נאך פריער, צווישן דגל יהודה און דגל ראובן, אדער נאך פאר דגל יהודה, איז דא וואס זאגן אז די בתוך המחנות, די ונסע אוהל מועד וואס די פסוק זאגט דא גייט טאקע ארויף לויט רשי נאר אויף די בני קהת וואס זיי האבן געטראגן דעם ארון וואס דאס איז די עיקר פונעם אוהל מועד אז זיי האבן זיך געצויגן בתוך המחנות נאך צוויי דגלים און פאר צוויי דגלים, אבער די בני גרשון און בני מררי זענען שוין יא געגאנגען פון פאראויס. כאשר יחנו כן יסעו זאגט רשי כמו שפירשתי, פון דא ברענגט מען א ראיה צו די פשט וואס רשי האט פריער געלערנט אז כתיבה היו מהלכים איז געגאנגען ממש אזוי אויסגעשטעלט ווי א קעסטל אזוי ווי זיי האבן גערוהט, הליכתן איז געווען כחנייתן כל דגל מהלך לרוח הקבועה לו יעדע דגל איז געגאנגען אויף די זייט פון די משכן וואס איז באשטימט צו אים. על ידו על מקומו, ידו מיינט טאקע א האנט, אבער די באדייט דערפון איז זיין פלאץ, ואין לשון יד זז ממשמעו, מען קען עס אבער פארשטיין פארוואס מען רופט עס אן ידו, ווייל רוח של צידו קרוי על ידו, די זייט ווי א מענטש געפינט זיך, דאס הייסט אז ער האט עס צו די האנט, הסמוכה לו לכל הושטת ידו, זיין פלאץ ווי ער געפינט זיך אייביג איז נאנט צו אים און ער קען דארט אויסשטרעקן די האנט און ס'איז גלייך דארט, אינצון אייזע בעלז. מילא פאר דעם רופט ער עס אן על ידו, ווייל די זייט ווי ער איז געוועזן אויסגעשטעלט ביים רוען, אויף די זעלבע זייט וואס דאס איז אים צו די האנט דארט זאל ער זיין ביים ציען זיך אויכעט. פסוק יח, דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, מיט זייערע הערשאפטן זיי האבן גערוהט אויף מערב זייט, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. פסוק יט, וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות, פערציג טויזנט און פינף הונדערט. פסוק כ ועליו מטה מנשה און נעבן דעם האט גערוהט שבט מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור זאגט רשי ועליו כתרגומו ודסמיכין עלוהי זיי זענען געווען נאנט צו אים שטעלן זיך די מפרשים פארוואס אויבן איז שוין געשטאנען א צוויי מאל והחונים עליו און רשי האט גארנישט געזאגט אז דאס מיינט נעבן דעם זאגן זיי אז והחונים עליו האט נישט קיין שום אנדערע משמעות, ס'קען נישט מיינען אז זיי האבן גערוהט איבער זיי, ווייל ס'איז נישט געווען דארטן קיין העכערע פלעצער און נידריגערע פלעצער, אז מ'זאל קענען טייטשן אז דאס מיינט אויף א בערגל, ווייל די וואלקן האט דאך אויסגעגראדט אלעס, ס'איז דאך געווען א פלאכע פלאץ דער מדבר ווען זיי זענען געגאנגען דארט, מוז מען טייטשן והחונים עליו נעבן דעם. אבער דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז ועליו מטה מנשה מיינט א לשון חשיבות, ווייל מנשה איז דאך דאך געווען עלטער פון אפרים, מען האט טאקע מקדים געווען אפרים צו מנשה, ווייל יעקב אבינו ביים בענטשן האט ער מקדים געווען אפרים פאר מנשה, ווי דער בעל הטורים ברענגט דא אז דער פסוק י ח הייבט זיך אן מיט א ד' און ס'ענדיגט זיך מיט א ד', ווייל פיר מאל האט יעקב מקדים געווען אפרים פאר מנשה און אקעגן דעם טרעפט מען זיי ביי פיר זאכן האט מען מקדים געווען שבט אפרים פאר שבט מנשה, איינס פון דעם איז די דגלים, אבער ס'קען ווען זיין אז ועליו מיינט אז זיי זענען געווען חשוב'ער. ועליו מטה מנשה, אז מטה מנשה מיט זיין נשיא איז געווען חשוב'ער ווי שבט אפרים. פאר דעם דארף רש י זאגן ניין ועליו מיינט ודסמיכין עלוהי, עס מיינט אז זיי זענען געווען פשוט נאנט צו דעם. איי פארוואס שטייט טאקע נישט והחונים עליו? זאגן די מפרשים אז דא איז טאקע מרומז די חלק אז מנשה וואלט ווען יא געדארפט זיין דער חשוב'ער, מנשה איז דאך דאך עלטער, און אבער דען מען האט געמוזט מאכן אזוי ווי יעקב אבינו האט זיי געבענטשט און מקדים געווען אפרים פאר מנשה. די משך חכמה זאגט אז ועליו מטה מנשה מיינט אז מנשה איז שפעטער איבערגעשטיגן אפרים אין די צאל פון מענטשן, מען טרעפט אין פרשת במדבר און פרשת פנחס ווען מען האט איבערגעציילט די אידן פארן אריינגיין אין ארץ ישראל אז שבט אפרים האט פארלוירן זייער אסאך מענטשן, דא האבן זיי געהאט פערציג און א האלב טויזנט, אין פרשת פנחס האבן זיי נאר געהאט צוויי און דרייסיג און א האלב טויזנט, ענדליך צו די צאל וואס מנשה האט געהאט דא ביים ערשטן ציילן, און שבט מנשה וואס דא האבן זיי געהאט נאר צוויי און דרייסיג טויזנט, טרעפט מען אין פרשת פנחס אז זיי זענען זיך פארמערט ביז צוויי און פופציג טויזנט מיט זיבן הונדערט, מען טרעפט דאס נישט ביי קיין איינע פון די דגלים אז דער צווייטער שבט אויפן דגל זאל איבערשטייגן דעם ערשטן, ממילא דא איז עס מרומז אין די ועליו מטה מנשה אז מנשה איז שפעטער איבערגעשטיגען אפרים, און פאר דעם אין פרשת פנחס ווערט אויסגערעכנט מנשה פאר אפרים ווייל זיי זענען געווען מער. פסוק כ א, וצבאו ופקודיהם שניים ושלושים אלף ומאתים, צוויי און דרייסיג טויזנט מיט צוויי הונדערט, פסוק כ ב, ומטה בנימין ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני, פסוק כ ג, וצבאו ופקודיהם חמשה ושלושים אלף וארבע מאות, פינף און דרייסיג טויזנט מיט פיר הונדערט, פסוק כ ד, כל הפקודים למחנה אפרים מאת אלף ושמונת אלפים ומאה,

פסוק כט ומטה נפתלי, באמת נפתלי איז געוועזן עלטער פון אשר, זאגט די חזקוני מען רעכנט אויס אשר פאר נפתלי וויבאלד ער איז געוועזן א קינד פון זלפה שפחת לאה האט מען אויסגערעכנט אשר אינדערמיט, דאס הייסט די דגל אליין ווערט טאקע אנגערופן דגל מחנה דן, אבער מען האט אויסגערעכנט אשר פאר נפתלי, כאטשיג אשר איז געווען יונגער, האט מען געוואלט געבן א שטיקל חשיבות פאר די קינד פון זלפה שפחת לאה. ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן. פסוק ל', וצבאו ופקודיהם שלשה וחמישים אלף וארבע מאות, דריי און פופציג טויזנט מיט פיר הונדערט. פסוק ל א, כל הפקודים למחנה דן, אלע געציילטע פון מחנה דן, אלעס אינאיינעם איז געווען מאת אלף ושבעה וחמישים אלף ושש מאות. הונדערט און זיבן און פופציג טויזנט מיט זעקס הונדערט לאחרונה יסעו לדגליהם, צולעצט האבן זיי זיך געצויגן לויט זייערע פענער. פסוק ל ב, ואלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, דאס זענען די ציילונגען פון די אידישע קינדער לויט זייערע פעטערליכע שטובער, מען גייט מאכן דעם סך הכל נאכאמאל פון אלע פיר דגלים ארויסצוברענגען דעם נס אז אלע האבן איבערגעלעבט און זענען געווען געזונט, כל פקודי המחנות לצבאותם, אלע געציילטע פון די מחנות לויט זייערע הערשאפטן איז געוועזן, שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, זעקס הונדערט און דריי טויזנט מיט פינף הונדערט און פופציג. פסוק לג, והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל, די לוויים זענען נישט געציילט געווארן צוזאמען מיט די אידן, כאשר ציווה ה' את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו. הגם די ציילונג דא איז געווען א ציילונג פון א חשיבות, זאגט דער אור החיים הקדוש, ארויסצוברענגען אז זיי זענען געווען אויסגעשטעלט ווי די מלאכים, וואלט געווען א צד צו זאגן אז מען זאל אויסרעכענען די לוויים אויכעט דא צוזאמען מיט די ישראלים, אבער וויבאלד דער אייבערשטער האט געהייסן א עקסטערע לשון לא תשא אז מען זאל נישט ציילן די לוויים צוזאמען מיט די אידן, וואס לא תשא האט ער געטייטשט אויבן אז דאס מיינט אפילו דארט וואו ס'קומט צו א חשיבות, ממילא איז דא ווען עס איז געווען א חשובע ציילונג רעכנט מען זיי אויכעט נישט אויס צוזאמען מיט די ישראלים. פסוק ל ד, ויעשו בני ישראל, די אידישע קינדער האבן געטון ככל אשר ציווה ה' את משה, אזוי ווי אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו, האבן זיי געטון, במשך אלע יארן וואס זיי זענען געווען אין די מדבר, כן חנו לדגליהם, אזוי האבן זיי גערוהט, אויסגעשטעלט לויט זייערע פענער, וכן נסעו, און אזוי האבן זיי זיך געצויגן, איש למשפחותיו על בית אבותיו, זאגט די מלבים, אז נישט נאר מ'איז געזיצן און גערוהט לויט די שבטים און לויט די דגלים, נאר אין די שבט אליין איז עס אויכעט געוועלט אויסגעשטעלט לויט די משפחות און די בית אבות, יעדע בית אב און יעדע משפחה איז געזיצן נאנט איינער צום אנדערן. קאפיטל ג', פסוק א', ואלה און די זענען תולדות די קינדער אהרן ומשה פון אהרן און משה, וויבאלד מען האט געענדיגט אפציילן די אידן און אויסרעכענען פונקטליך ווי זיי זענען געוועזן קווארטירט יעדער איינער, וויל ער זיך נעמען רעדן פון די כהנים מיט די לוויים, וואס דאס זענען די קינדער פון אהרן, דאס גייט ארויף אויף די כהנים, מיט זיי וועט ער אנהייבן אין די קומענדיגע פסוקים, און אויך די קינדער פון משה, וואס זיי זענען געווען א חלק פון די לוויים, וואס עס שטייט שפעטער די משפחה פון עמרמי, עמרם האט דאך נישט געהאט קיין זין נאר אהרן און משה, וואס אהרן מיט זיינע קינדער ווערן שוין דא אויסגערעכנט, און שפעטער ווען מען גייט רעדן פון די משפחה פון עמרם גייט עס ארויף אויף משה רבינו מיט זיינע קינדער, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. פריער האט מען גערעדט פון במדבר סיני וואו דאס איז די תקופה ווען די משכן איז שוין געווען אויפגעשטעלט, מען איז שוין געווען אויסגעשטעלט אין די מדבר אוועק פון די בארג סיני, דא זאגט ער אז די כהנים זענען שוין אויסגעקליבן געווארן נאך פריער, אין די טאג וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו אויפן בארג סיני, און מען האט שוין אנגעהויבן רעדן פון בויען א משכן דעמאלט זענען שוין די כהנים געוועזן אויסגעקליבן, ס'איז נאר די לוויים וואס זענען שפעטער געווארן אויסגעקליבן ווי עס שטייט ווייטער אין די פסוקים, איז אין דעם טאג וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו אויפן בארג סיני, זענען די פאלגענדע געווען די קינדער פון אהרן, אהרן האט נאך דעמאלטס געהאט פיר קינדער, און שפעטער ווען די ערשטע טאג וואס מען האט מחנך געווען דעם משכן זענען צוויי פון זיי נפטר געווארן ווי עס שטייט ווייטער דא אין די פסוקים. דאס איז די פשוטע פשט אז תולדות אהרן ומשה גייט ארויף אויף די כהנים און די לוויים. רשי ברענגט א דרש, ואלה תולדות אהרן ומשה, ואינו מזכיר אלא בני אהרן, למעשה דערמאנט מען דא נאר די נעמען פון אהרן'ס קינדער און נישט פון משה'ס קינדער, ונקראו תולדות משה, זיי אליינס ווערן אויכעט אנגערופן די קינדער פון משה לפי שלימדן תורה. ווייל ער האט געלערנט מיט זיי תורה, מלמד דאס לערנט אונז שכל המלמד את בן חברו תורה, ווער ס'לערנט תורה מיט זיין חבר'ס קינד, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו ער האט אים געבוירן. און לויט דעם איז דער פשט ביום דיבר השם את משה, נעשו אלה תולדות שלו, דער טאג וואס דער אייבערשטער האט גערעדט מיט משה רבינו, ער האט אים געזאגט די תורה הקדושה, און משה רבינו האט עס אנגעהויבן איבערזאגן פאר אהרן מיט זיינע קינדער, דעמאלט זענען זיי געווארן זיינע קינדער, שלימדן ער האט זיי אויסגעלערנט מה שלמד מפי הגבורה וואס ער האט געלערנט פונעם אייבערשטן אליין. די מזרחי טייטש ביום דיבר אזוי ווי עס וואלט געשטאנען מיום דיבר, פון יענעם טאג און ווייטער. דער גור אריה זאגט אז די חידוש איז אז אפילו אינעם ערשטן טאג ווי נאר ער האט זיך געלערנט מיט זיי איין הלכה ווערט עס שוין גערעכנט כאילו ער האט זיי געבוירן, ווייל אזוי איז די הלכה, אזוי איז די כלל, אז א רבי וואס לערנט אויס פארן תלמיד אפילו נאר איין הלכה, הייסט דאס כאילו ער האט אים געבוירן. פסוק ב', איז אין די ערשטע פסוק געשטאנען אז אהרן'ס קינדער זענען אויכעט משה'ס קינדער, קומט די פסוק קלארשטעלן ואלה שמות בני אהרן, באמת גופניות'דיג זענען געווען די פיר נאר די קינדער פון אהרן, הבכור דער עלטסטער, נדב, שטייט אבער א פסיק צווישן בכור און נדב, זאגט די בעל הטורים אז דאס קומט זאגן אז די ווארט הבכור גייט ארויף אויף אהרן וואס ער איז געווען דער עלטסטער אין זיין משפחה, ווייל דאס אז נדב איז געווען א בכור איז אונז נישט קיין שום נפקא מינה וויבאלד ער לעבט שוין נישט, און ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ער איז געווען א בכור לגבי ווען ער וועט ירש'ענען זיין טאטן, ממילא נדב גייט אויף אראפ, נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, דאס זענען געווען די פיר קינדער פון אהרן אין די טאג וואס דיבר השם את משה בהר סיני, פסוק ג', אלה שמות בני אהרן הכהנים המשיחים, דאס זענען געווען די נעמען פון די קינדער פון אהרן וואס זיי זענען געווען געזאלבטע כהנים, אשר מילא ידם לכהן, וואס ער האט ערפילט זייערע הענט צו באדינען דעם אייבערשטן זיין א כהן, די אלע וואס האבן שוין געלעבט ווען אהרן איז געזאלבט געווארן זענען זיי אויכעט געזאלבט געווארן, די שפעטערדיגע כהנים האט מען נישט געדארפט זאלבן, די קדושה איז ביי זיי געקומען פון זייערע עלטערן, אבער די וואס האבן שוין געווען געבוירן האט מען זיי געדארפט באזונדער זאלבן כדי עס זאל חל זיין אויף זיי א קדושה, איז ממילא נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר האט מען באזונדערע געזאלבט, ווי די פסוק זאגט ווייטער נאך על פני אהרן אביהם האט מען זיי שוין געזאלבט, און די משיחה איז געוועזן אז זיי זאלן זאלן זיין כהנים גדולים, אז אויב ס'איז אריינגעקומען א פסול אין אהרן א טומאה חלילה האט אלעזר איבערגענומען, און אויב אלעזר איז געווארן טמא האט איתמר איבערגענומען, ווי די פסוק זאגט ווייטער, שפעטער אין די דורות האט מען נישט געזאלבט א קינד ווילאנג די טאטע האט געלעבט, מ'האט בכלל נישט געדארפט זאלבן די קינדער, אבער דא איז נישט געווען קיין ברירה מ'האט געמוזט זאלבן, וויבאלד אנדערש וואלטן זיי נישט באקומען די כהונה'שאפט, אזוי ווי מ'זעט טאקע ביי פנחס בן אלעזר אז ער איז נישט געזאלבט געווארן, ווילאנג ער האט נישט געהארגעט זמרי האט ער נישט געהאט דעם כהונה'שאפט. פסוק ד', וימת נדב ואביהוא לפני ה', וויבאלד עס איז געוועזן א נס דורכן אייבערשטן ווערט עס אנגערופן אז זיי זענען געשטארבן פארן אייבערשטן, בהקריבם אש זרה לפני ה' במדבר סיני, ווען זיי האבן דערנענטערט א פרעמדן פייער פארן אייבערשטן אין מדבר סיני, מדבר סיני האבן מיר געזאגט רופט זיך ווען די משכן איז געווארן אויפגעשטעלט, ובנים לא היו להם און קיין זין און קיין קינדער האבן זיי נישט געהאט, וואס דאס איז איינע פון די טעמים וואס חזל געבן אן פארוואס זיי זענען געשטארבן ווייל זיי האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט, און כפשוטו מיינט דאס אז ווען זיי וואלטן ווען געהאט קינדער וואלטן די קינדער איבערגענומען זייערע פאסטענעס, עס וואלט נישט געגאנגען צו זייערע יונגערע ברודערס, אבער וויבאלד זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם, האבן אלעזר און איתמר איבערגענומען די כהונה'שאפט פארנט פון זייער טאטן אהרן ווילאנג דער טאטע האט נאך געלעבט האבן זיי אויכעט באקומען די כהונה גדולה'שאפט, וויבאלד זיי זענען געזאלבט געווארן זענען האבן זיי שוין באקומען דעם דין כהונה גדולה ווי אונז האבן פריער געזאגט איבערצונעמען אויב ס'פעלט זיך אויס ווען אהרן האט נישט געקענט דינען. זאגט רש"י על פני אהרן בחייו אין זיין לעבן, א צווייטע פשט ברענגט די רמב"ן אז על פני אהרן גייט ארויף אויף אנהייב פסוק אז נדב און אביהוא זענען געשטארבן על פני אהרן אביהם די טאטע האט עס מיטגעהאלטן בחייו. פסוק ה וידבר השם אל משה לאמור פסוק ו הקרב את מטה לוי דערנענטער די שבט לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן, שטעל אים אראפ פארן אהרן הכהן וואס ער איז געוועזן דער הויפט, דער אנפירער פונעם שבט, ושרתו אותו, און זיי זאלן אים באדינען, מיט אים צוזאמען באדינען דעם אייבערשטן, איבערנעמען פארשידענע פונקציעס און פליכטן און אויפגאבעס פון די כהנים ס'איז דאָך געװען דעמאָלט זײער װײניק כּהנים, און מ'האָט געדאַרפֿט אַזױפֿיל זאַכן טאָן, האָבן זײ איבערגענומען פֿאַרשידענע זאַכן, סײַ אַז זײ האָבן גערוט אַרום די משכּן, װאָס דאָס איז שױן באמת געשטאַנען אױכעט אין די פֿריִערדיקע קאַפּיטל, אַז זײ האָבן געדאַרפֿט אַכט געבן, אַז ישׂראלים זרים זאָלן זיך נישט דערנענטערן, דאָס איז שױן געשטאַנען אין סוף קאַפּיטל א', און אױכעט אז זיי זאלן צונעמען די משכן, אויפשטעלן די משכן און טראגן די משכן, וואס איז שוין דערמאנט געווארן אויבן, און ס'וועט ווערן מער באריכות אויסגעשמועסט סוף פרשת במדבר און אנהייב פרשת נשא, און ווי די ראשונים זאגן אז פארשידענע חלקים פון מקריב זיין קרבנות האבן אויכעט די כהנים איבערגעגעבן פאר די לוויים, למשל שחיטה דאך כשר בזר, איז טאמער די כהנים האבן נישט געהאט די צייט אנצוקומען שעכטן אלע קרבנות, האבן די לווים דאס געטון, אפשינדן די הויט, פארשידענע זאכן וואס זיי האבן איבערגעגעבן פאר די לווים, און זינגען בשעת די קרבנות איז דאך אויכעט א זאך וואס באלאנגט צו די לווים, ממילא זאגט ער זאלסט דערנענטערן די שבט לוי, שטעל אים אראפ פאר אהרן, יעצט גייט מען אויסקלויבן די לווים און זיי הייליגן פאר זייערע דינסטן פאר זייערע ארבעטן אינעם משכן. זאגט רש י ושרתו אותו, ומהו השירות, וואס איז די שירות? ס'מיינט נישט אז זיי זאלן אים פריוואט באדינען, ס'שטייט נישט ושרתוהו, ושרתו אותו מיינט מיט אים באדינען, זאגט די פסוק ווייטער, ושמרו את משמרתו, זיי זאלן אפהיטן זיין אפהיטונג, זיי זאלן אים ארויסהעלפן אין זיין אויפגאבע פון שמירת המשכן, לפי ששמירת המקדש עליו שלא יקרב זר, ס'ליגט אויף אהרן הכהן מיט זיינע קינדער, צו היטן די מקדש אז א פרעמדער זאל זיך נישט דערנענטערן, כמו שנאמר, אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש, והלוויים הללו מסייעין אותם, און די לוויים העלפן זיי צו דערצו, זו היא השירות דאס איז די דינסט וואס זיי העלפן ארויס פאר די כהנים. פסוק ז', ושמרו את משמרתו, זיי זאלן אפהיטן זיין אפהיטונג, ואת משמרת כל העדה, זיי זאלן אויכעט היטן דאס וואס די גאנצע געמיינדע וואלט געדארפט היטן, פארשידענע פליכטן וואס וואלטן געלעגן אויף אידן, האבן זיי איבערגענומען, לפני אוהל מועד, פארנט פונעם אוהל מועד. זיי דארפן אויך היטן אז די געמיינדע, די זרים, זאלן זיך נישט דערנענטערן אהין, לעבוד את עבודת המשכן, צו טון די ארבעט פונעם משכן. זאגט רש י ושמרו את משמרתו, כל מינוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו, קרוי משמרת, ווערט אנגערופן א משמרת בכל המקרא, א אויפגאבע וואס א מענטש באקומט א אמט א פאסטן, ווערט אנגערופן אין די לשון תורה א משמרת, ווייל ס'איז א באשטימטע זאך, ס'גייט, מ'דארף אפהיטן די צייט, מ'דארף אפהיטן דעם פליכט, און בלשון המשנה טרעפט מען אויך דעם אויסדרוק כמו שאמרו בבגתן ותרש, והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה, איינער פון זיי האט געזאגט צום אנדערן וויאזוי קען מען אונז אויספירן אונזער בייזוויליגע פלאן, אונזער ארבעט, אונזער אויפגאבע איז דאך נישט די זעלבע, אונז קען מען זיך נישט איבערנעמען איינער דעם אנדערן בשעת איינער וועט אוועקגיין גיין פארשאפן דעם סם. וכן במשמורות כהונה ולוויה טרעפט מען אז דאס הייסט א משמורה ווייל ס'איז געוועזן אן אויפגאבע אויף א געוויסע צייט וואס יעדער כהן יעדער לוי האט געדארפט קומען און דינען זעט מען אז משמרת מיינט א אויפגאבע פסוק ח' ושמרו און זיי זאלן היטן את כל כלי אוהל מועד די אלע געצייג פונעם אוהל מועד האבן זיי געדארפט האלטן חשבון דערויף זען ס'זאל נישט זיין צובראכן ואת משמרת בני ישראל, און די אפהיטונג פון די אידן, זיי האבן געדארפט איבערנעמען די פליכטן וואס וואלטן ווען געליגן אויף די אידן, לעבוד את עבודת המשכן צו טון די ארבעט פון די משכן. זאגט רש י ואת משמרת בני ישראל, שכולן היו זקוקין לצרכי המקדש, אלע וואלטן באמת געדארפט זיך צושטעלן און אלע וואלטן מחויב געווען ארויסהעלפן מיט אלע געברויכן פון בית מקדש פון די משכן, אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם. די לוויים קומען אנשטאט זיי, אין שליחות פון די אידן, די אידן דינגען זיי, לפיכך לוקחים מהם המעשרות בשכרן, פארדעם נעמען די לוויים די מעשרות, מעשר ראשון נעמען זיי איבער, אלס א געהאלט, אלס א לוין, אויף דעם וואס זיי פירן אויס די שליחות פון די ישראלים, שנאמר, כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם. ווי דער בכור שור שמועסט אויס אז ס'דא צוויי חלקים פון די מעשר די עצם מעשר וואס זיי באקומען דאס איז א נחלה וואס דער אייבערשטער האט זיי צוגעטיילט אנשטאטס א נחלה אין ארץ ישראל וואס זיי האבן קיינמאל נישט באקומען און די חלק אז די ישראלים פאררעכטן די תבואה מען גרייט עס צו מען פוצט עס אויס און מען געבט זיי עס גרייט צום עסן דאס איז א באזונדערע חלק פון די מתנה דאס געבן זיי צו באצאלן פאר זייער ארבעט פאר די שליחות וואס זיי טוען אשטאטס די ישראלים. פסוק ט, ונתתה את הלוויים לאהרן ולבניו, דו זאלסט געבן די לוויים פאר אהרן און פאר זיינע קינדער, דאס מיינט אז נישט נאר אין דעם דור וואו עס איז געווען ווייניג כהנים דארף מען האבן די לוויים צו קענען אנפילן די ארבעטס קראפט, די זאכן וואס האבן געדארפט ערלעדיגט ווערן, נאר אפילו שפעטער אין די דורות ביי די קינדער פון אהרן וואס דארט וועט שוין יא זיין גענוג כהנים זאלן די לוויים אויכעט דארטן זיין און געגעבן ווערן צו די אלע ארבעטן, נתונים נתונים המה לו מאת בני ישראל, איבערגעגעבן איבערגעגעבן זענען זיי צו אים, פון די אידן זענען זיי אויסגעקליבן געווארן, און איבערגעגעבן געווארן צו אהרן, די דאפלטע לשון נתונים נתונים וועט מען זעהן אין פרשת נשא שטייט אין רש"י, נתונים למשא נתונים לשיר, איינס מיינט צום שלעפן די משכן און איינס מיינט צום זינגען דא אויפן פלאץ. זאגט דער אבן עזרא אז די דאפלטע לשון מיינט אז דאס איז אויף אייביג, מען וועט שוין נישט אוועקנעמען פון זיי די זכות וואס זיי האבן צו ארויסהעלפן אין משכן, און אויכעט מיינט עס אז נישט נאר זיי נאר זייערע קינדער אויכעט וואס וועלן אויפשטיין שפעטער אלע וועלן אויסגעקליבן זיין צו די עבודה, דאס הייסט אז די לווים פון די אנדערע דורות פון די שפעטערדיגע דורות האבן אויכעט יעצט באקומען זייער קדושה, און מיט דעם פארענטפערט מען פארוואס מען קען זיך נישט אויסלייזן אין היינטיגע צייטן, א בכור ישראל זאל זיך נישט קענען אויסלייזן היינט מיט א לוי, אזוי ווי צו מיר זען ווייטער אין די פסוקים אז אין יענעם דור האט מען אזוי געטון, ווייל די אלע היינטיגע לוויים האבן שוין זייער קדושה מצד זייערע עלטערן, וואס די עלטערן האבן שוין אויסגעלייזט די בכורים פון יענעם דור, מען קען נישט אויסלייזן מער ווי איין מענטש. ממילא די אלע היינטיגע לווים קענען שוין נישט אויסלייזן קיינעם, ווייל זיי קומען שוין מכח אזא מין קדושה וואס האט אויסגעלייזט אין יענע צייט א צווייטן בכור. זאגט רש"י נתונים המה לו לעזרה, אזוי איז דער מזרחי גורס אז דאס מיינט פאר אלע אויפגאבעס פון די עזרה, נישט פאר פריוואטע זאכן וואס זיי דארפן הילף אין שטוב, אנדערע זאגן לעזרה פשוט ארויסצוהעלפן, מאת בני ישראל, און נישט די פשט אז די אידן געבן זיי איבער, די לווים האבן קיינמאל נישט באלאנגט צו די אידן אז די אידן זאלן זיי קענען איבערגעבן, נאר כמו מתוך בני ישראל, ס'מיינט אזוי ווי פון צווישן די אידן, כלומר משאר כל העדה נבדלו לכך בגזירת המקום, מיט די גזירה פונעם אייבערשטן זענען זיי אפגעשיידט געווארן פון די איבריגע געמיינדע צו ווערן איבערגעגעבן פאר אהרן, והוא נתנם לו, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן, נישט די אידן געבן זיי איבער, נאר דער אייבערשטער האט זיי איבער געגעבן צו אהרן שנאמר ואתנה את הלוויים נתונים וגומר דער אייבערשטער זאגט אליין אויף זיך אז ער האט זיי איבער געגעבן פאר אהרן. פסוק י, ואת אהרן ואת בניו תפקוד, און אהרן און זיינע קינדער זאלסטו שטעלן און ממנה זיין, ושמרו את כהונתם, אז זיי זאלן אפהיטן זייער כהונהשאפט, זיי זאלן אכט געבן אז די לוויים זאלן זיך נישט אריינמישן אין זייער ארבעט, אויך זאלן זיי אכט געבן אז די כהונה זאל נישט טמא ווערן, ס'זאל נישט פסול ווערן די עבודה, והזר הקרב יומת, און א זר וואס דערנענטערט זיך צו די פליכטן פון די כהנים אדער פון די לוויים, וועט מוזן געטויט ווערן בידי שמים. זאגט רש י ואת אהרן ואת בניו תפקד לשון פקידות, ואינו לשון מנין, ס'נישט קיין לשון פאר ציילן נאר פון שטעלן און אויפנעמען, ושמרו את כהונתם, קבלת דמים, אננעמען די בלוט, וזריקה שפריצן די בלוט, והקטרה און דעמפן, ועבודות המסורות לכהנים און אלע אנדערע עבודות וואס זענען איבערגעגעבן נאר פאר די כהנים, דאס ליגט אויף זיי אפצוהיטן. פסוק י א, וידבר ה' אל משה לאמר, דער אייבערשטער האט ווייטער גערעדט צו משה רבינו אזוי צו זאגן, פסוק י ב, ואני און איך, עסט דיך ווינדערן פון ווי נעם איך מיר די רעכט צו נעמען די לוויים און איבערגעבן פאר די כהנים, וויאזוי האב איך זוכה געווען אין די לוויים אליין, זאגט ער הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, איך האב מיר גענומען די לוויים פון צווישן די אידן תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, אנשטאטס יעדער עלטסטער וואס האט געעפנט דעם רחם ביי די אידישע קינדער, והיו לי הלוויים, וועלן זיי זיין צו מיר די לוויים. זאגט רשי ואני הנה לקחתי, ואני מהיכן זכיתי בהן, מתוך בני ישראל, שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי, וויאזוי האב איך געקענט מחייב זיין די ישראלים אז זיי זאלן געבן מעשרות פאר די לוויים און זיי דינגען פאר מיין ארבעט, וויאזוי קומט דאס בכלל אז איך זאל קענען מחייב זיין די ישראלים דאס צו טון, זאגט ער, דאס האב איך זוכה געווען על ידי הבכורות זכיתי בהם, ולקחתים תמורתם, איך האב זיי גענומען אנשטאט די בכורים, לפי שהיתה העבודה בבכורות, די ארבעט פלעגט אמאל זיין מיט די בכורים, וואס אין זיי האב איך זוכה געווען ווי די פסוק זאגט ווייטער ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים וכשחטאו בעגל נפסלו, ווען די בכורים האבן זיך פארזינדיגט ביים עגל זענען זיי פסול געווארן, והלוויים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם, און די לוויים וואס זיי האבן נישט געדינט עבודה זרה זענען אויסגעקליבן געווארן אנשטאטס די בכורים, און דעמאלטס האב איך געקענט מחייב זיין די ישראלים צו דינגען די לוויים, ווייל די ישראלים האבן זיך יא פארזינדיגט ביים עגל און די לוויים נישט, וועלן זיי ארבעטן בשליחות פון די ישראלים. ס'שטייט דא אין פסוק והיו לי הלווים זאגן די מפרשים אז דאס מיינט טאקע לדורי דורות אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש ווי מיר האבן פריער געשמועסט אז זיי מיט זייערע קינדער און אייניקלעך זענען יעצט געווארן אויסגעקליבן צו די קדושה און די מפרשים לייגן צו אז די לוויים זאלן נישט זארגן זיך אז פונקט ווי מען האט אוועקגענומען די קדושה פון די בכורים אין יענע צייט און עס איבערגעגעבן פאר זיי וועט אמאל קומען א צייט וואס מען וועט עס אוועקנעמען פון די לוויים און געבן פאר א דריטן זיי זאלן וויסן והיו לי שטייט אין ספרי אז ווי ס'שטייט לי מיינט עס לדורות זיי וועלן קיינמאל נישט אויפגעטוישט ווערן מיט קיין אנדערן און נאך מער ס'שטייט דאך אז לעתיד וועט די עבודה צוריק גיין צו די בכורים, אבער די קדושה פון די לוויים וועט ווייטער בלייבן, זיי וועלן ווייטער עוסק זיין בשירה ובזמרה, און די עבודת משא, די אלע זאכן וואס מען האט געגעבן פאר די לוויים, דאס וועט בלייבן ביי זיי, דאס וועט מען קיינמאל נישט אוועק נעמען. פסוק י ג. איז די פסוק ווייטער מסביר וויאזוי האב איך באקומען די רעכטן צו די בכורים, ווייל אין פריערן פסוק איז געשטאנען אז ער האט גענומען די לוויים אנשטאטס די בכורים, זאגט דער אייבערשטער און וויאזוי האב איך באקומען א רעכט אין די בכורים, כי לי כל בכור, ווייל צו מיר באלאנגט א יעדער עלטסטער, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים אין די טאג וואס איך האב געשלאגן אויף טויט יעדן עלטסטן אין לאנד מצרים, נאר ביי די גוים און ביי די אידן, האב איך זיי געלאזט לעבן זענען זיי אלע געווארן פארפליכטעט צו מיר, הקדשתי לי כל בכור בישראל, דעמאלטס האב איך מיר געהייליגט א יעדן עלטסטן ביי די אידן, מאדם עד בהמה, פון די מענטש ביז די בהמה, אלע, לי יהיו אני ה', צו מיר וועלן זיי זיין, זאגט דער אייבערשטער, איך בין דער באשעפער, וואס אני ה' מיינט איך אז וואס איך זאג, דאס בין איך מקיים, וויל ער דא זאגן פאר די בכורים, אז אפילו יעצט טוישט מען אויף זייער עבודה גייט ווערן איבערגעגעבן פאר די לווים, אבער זיי בלייבן נאך אלץ מיט א קדושה, אפילו די בכורים האבן יעצט פארלוירן דעם חלק העבודה, אבער די חלק הקדושה איז יא געבליבן ביי זיי, און פאר דעם יעדער עלטסטער זכר וועט מען דארפן אויסלייזן, און ביי די בהמות אויכעט, א בכור בהמה טהורה וועט מען דארפן מקריב זיין, א פטר חמור וועט מען דארפן אויסלייזן ביים כהן, די קדושה בלייבט ביי זיי, און ס'קען אויך זיין אז ער וויל דא מרמז זיין אויכעט אויף דאס וואס ס'שטייט אין ספרים הקדושים אז לעתיד וועט די עבודה צוריק גיין צו די בכורים, איז לי יהיו צו מיר וועלן זיי זיין א לשון עתיד, אני השם, אז ס'וועט נאך אמאל צוריקקומען צו זיי דער גלאנץ, זיי וועלן נאך אמאל צוריקבאקומען די עבודה. פסוק י ד, וידבר ה' אל משה במדבר סיני לאמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה אין מדבר סיני אזוי צו זאגן, זאגט דער רמב ן, אז אין מדבר סיני יעצט זענען זיי געווארן אויסגעקליבן די לוויים, אנדערש ווי די כהנים וואס זענען שוין באשטימט געווארן צו זייער קדושה נאך בהר סיני, נאך פאר ס'איז געווארן אויפגעשטעלט די משכן, פסוק ט ו, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, צייל אפ די קינדער פון לוי צו זייער פעטערליכע שטובער צו זייערע משפחות, כל זכר א יעדער מאנסביל מבן חודש ומעלה, פון א חודש אלט און ארויף, תפקדם, זאלסט דו זיי ציילן. זאגט רש י מבן חודש ומעלה, משיצא מכלל נפלים, פון ווען ער איז ארויס פון כלל פון א נפל, הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקודש, קען ער שוין געציילט ווערן צו ווערן אנגערופן איינער וואס היט אפ דעם משמרת הקודש.

עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה, חזל זאגען אז ווי נאר מ'איז אריין געגאנגען אין די טויער פון מצרים דעמאלטס איז זי געבוירען געווארען, ונמנית בשבעים נפש, און דאך ווערט זי שוין אויסגערעכענט צווישען די זיבעציג נפשות וואס האבען גענידערט מיט יעקב. שכשאתה מונה חשבונם ווען דו ציילסט אפ די חשבון פון די אלע נפשות לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת, דו טרעפסט נאר נײַן און זעכציק, והיא השלימה את המנין, זי האט ערגענצט דעם צאל. זאגן די מפרשים, אפילו זי איז נאכנישט אלט געווען קיין דרייסיג טעג און זי איז נאכנישט ארויסגעגאנגען מכלל ספק נפלים, דאס איז אבער נאר געווען דעמאלטס, אבער ווען די תורה איז געשריבן געווארן איז דאך שוין געווען לאנג שפעטער, און דעמאלטס האט מען שוין געוואוסט אז זי האט עס איבערגעלעבט, זי איז נישט געווען קיין נייפל, קען מען איר שוין רעכענען אין כלל פון די שבעים נפשות, אבער דא אויפן פלאץ, ביים ציילן די לווים האט מען נישט געוואלט ציילן די אלע וואס זענען אונטער דרייסיג טעג. פסוק ט ז, ויפקד אותם משה על פי ה' כאשר צוה, משה רבינו האט זיי געציילט אויפן באפעל פונעם אייבערשטן אזוי ווי ער איז באפוילן געווארן, זאגט רש י על פי ה', אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא האיך אני נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם, ווי פאסט דאס אז איך זאל אריינגיין אין זייערע געצעלטן צו וויסן די צאל פון זייערע פיצלעך קינדער, ס'פאסט נישט פאר א תלמיד חכם אריינצוגיין אין א פרעמדע מענטשנ'ס געצעלט, אמר לו הקדוש ברוך הוא עשה אתה שלך דו טוסט דאס דייניגע, ואני אעשה שלי און איך וועל טון דאס מייניגע. הלך משה ועמד על פתח האוהל, האט זיך משה רבינו אראפגעשטעלט ביי די עפענונג פון יעדן געצעלט, והשכינה מקדמת לפניו, די שכינה האט געפעדערט פאר אים, ובת קול יוצא מן האוהל ואומרת, ס'איז ארויסגעקומען א בת קול פונעם געצעלט און אויסגערופן כך וכך תינוקות יש באוהל זה, אזויפיל און אזויפיל קליינע קינדער איז דא אין דעם געצעלט, לכך נאמר על פי ה' ווייל דאס איז ממש געווען אויפן ווארט פונעם אייבערשטן, עס איז געקומען א בת קול און אפגעציילט די קינדער. פסוק י ז, ויהיו אלה בני לוי בשמותם, דאס זענען געווען די קינדער פון לוי מיט זייערע נעמען, גרשון וקהת ומררי, די דריי זענען געווען די קינדער פון לוי דער ראש השבט. פסוק י ח, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם, און די זענען געווען די נעמען פון די קינדער פון גרשון צו זייערע משפחות, לבני ושמעי. פסוק י ט, ובני קהת למשפחותם, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל.

נאר ס'איז געקומען, מ'האט זיך געציילט איינס צוויי דריי, און ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם פון עין הרע ווייל ס'איז געוועזן אלעס על פי השם, דער אייבערשטער האט געזאגט וויפיל ס'איז דא דארטן, כל זכר א יעדער זכר מבן חודש ומעלה, פקודיהם זייערע ציילונגען איז אויסגעקומען שבעת אלפים וחמש מאות, זיבן טויזנט און פינף הונדערט. שטייט דא אין פסוק צוויי מאל פקודיהם, דער מזרחי זאגט וויבאלד מ'האט מאריך געווען במספר כל זכר מבן חודש ומעלה זאגט ער נאכאמאל די ווארט פקודיהם, און דער משך חכמה זאגט אינטערסאנט אז ער וויל ארויסברענגען אז עס איז געוועזן אייניג צוטיילט די משפחה פון לבני און די משפחה פון שמעי, די זיבן און א האלב טויזנט איז געווען פונקטליך דרײַ טויזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק פאר לבני און דרײַ טויזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק פאר שמעי. און די מלבים זאגט אז די ערשטע פקודיהם קומט פשוט זאגן אז מען האט זיך געציילט במספר אן קיין שקלים נאר ס'איז געקומען מיט א צאל, און די צווייטע קומט זאגן וויפיל ס'איז געוועזן מענטשן דארטן סך הכל. פסוק כג, משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה, די משפחות פון גרשון הינטערן משכן זאלן זיי רוען אויף מערב זייט, די מערב זייט ווערט אנגערופן ימה ווייל אויף מערב זייט פון ארץ ישראל געפינט זיך דער גרויסער ים. פארוואס ביי די דגלים האט מען אנגעהויבן רעדן פון דגל מחנה יהודה וואס האט זיך גערוהט אויף מזרח פון דעם משכן, און ביי די לוויים הייבט מען אן רעדן פון מערב? זאגט דער רמבן, ווייל אויף מזרח פון דעם משכן האבן גערוהט משה ואהרן ובניו, און די לוויים זענען געוועזן אויף די דריי אנדערע זייטן. הייבט ער אן רעדן פון מערב וואס דאס איז אקעגן איבער מזרח, אבער דאס איז נישט די חשובסטע זייט, דרום איז געווען א חשובערע זייט פאר דעם האט ער אהין געלייגט די בני קהת וואס זיי זענען געווען די חשובערע משפחה, און די בני מררי האט מען געלייגט אויף די לעצט פארבליבענע זייט אויף צפון זייט. פסוק כד, ונשיא בית אב לגרשוני, דער הויפט פון די פעטערליכע שטוב פון גרשון איז געוועזן אליסף בן לאל, פסוק כה, ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, וואס איז געווען די אויפגאבע פון די קינדער פון גרשון אינעם אוהל מועד, המשכן, די אונטערשטע יריעות, ואוהל, און די יריעות וואס האבן געמאכט א געצעלט איבער דעם, מכסהו, זיין צודעק, די צודעק פונעם יריעות האוהל, ומסך פתח אוהל מועד, און די פירהאנג וואס האט צוגעמאכט און באשיצט ביי דעם עפענונג פונעם אוהל מועד, זאגט רשי המשכן איז די יריעות התחתונות, די אונטערשטע יריעות וואס מען האט אריינגעזען אינעם משכן ווערט אנגערופן משכן, והאוהל איז די יריעות עזים העשויות לגג, ס'איז געמאכט פאר א דאך צו באשיצן איבער די טייערע יריעות המשכן, מכסהו איז די עורות אילים ותחשים, א צודעק וואס איז געווען געמאכט פון אויסגעארבעטע און רויט געפארבטע הויט פון ווידערן, און אויך פון די הויט פון א תחש בעל חי, וואס איז א מחלוקה פון תנאים צו עס איז געוועזן איין מכסה פון די ביידע זאכן צוזאמגעשטעלט צו צוויי באזונדערע, ומסך פתח הוא הוילון דאס איז די פירהאנג ביי די פתח אוהל מועד, פסוק כ ו, וקלעי החצר, די אומהענגען פון ארום דעם הויף, ואת מסך פתח החצר, און אויך די פירהאנג ביים עפענונג פונעם חצר, אשר על המשכן ועל המזבח, וואס איז געוועזן נאנט צום משכן און נאנט צו די מזבח החיצון, סביב ארום און ארום פון אלע פיר זייטן האט עס ארומגענומען די קלעים מיט די מסך, ואת מיתריו און זיינע שטריק, לכל עבודתו צו זיין גאנצע ארבעט. זאגט רש י ואת מיתריו של משכן והאוהל, מען רעדט פון די שטריק וואס האבן אראפגעהאלטן די יריעות המשכן און די יריעות האוהל ס'זאל נישט אוועקפליען פון די ווינט, ולא של חצר, מען רעדט נישט פון די שטריק פון די קלעי החצר, זאגן די מפרשים אז אין פרשת נשא זאגט רש י אז ס'איז יא געווען שטריק פון די קלעי החצר וואס האבן באלאנגט צו משפחת גרשון, ווייל ביי די קלעים איז געווען צוויי סארטן שטריק, ס'איז געווען די שטריק וואס האט אראפגעהאלטן פון אונטן אז די ווינט זאל עס נישט בלאזן, דאס איז יא געווען ביי די משמרת פון די בני גרשון, אבער רש י זאגט דא אז מען רעדט נישט פון דעם, ווייל דעמאלטס וואלט געדארפט שטיין דא א לשון רבים ואת מיתריהם, ווייל קלעי החצר איז דאך א לשון רבים, אבער וויבאלד ס'שטייט מיתריו א לשון יחיד מוז זיין אז ס'באציט זיך אויף די משכן און די אוהל וואס די זאכן זענען א לשון יחיד. נאכדעם איז געוועזן ביי די קלעים נאך שטריק וואס דאס איז געווען פון אויבן אז ס'זאל זיך האלטן אויף די זוילן און דאס האט טאקע באלאנגט פאר די משפחה פון מררי ווי ס'שטייט אין פרשת נשא. פסוק כ ז ולקהת איז אזוי משפחת העמרמי וואס דאס האמיר שוין געשמועסט איז משה רבינו'ס קינדער און דא ווערט ערגענצט דאס וואס איז געשטאנען אויבן ואלה תולדות אהרן און משה לויטן פשוט'ן פשט מיינט ער דאס אז ער וועט צוקומען שפעטער רעדן פון די משפחה פון עמרם וואס דאס זענען געווען די קינדער פון משה משפחת היצהרי און משפחת החברוני און משפחת העוזיאלי אלה הם משפחות הקהתי. פסוק כ ח במספר מיט א צאל, כל זכר, א יעדער זכר מבן חודש ומעלה, שמונת אלפים ושש מאות שומרי משמרת הקודש, זיי האבן געהאט אכט טויזנט און זעקס הונדערט מענטשן וואס האבן געהיטן די משמרת הקודש די גאר הייליגע זאכן, איז ביי די בני קהת שטייט נישט די ווארט פקודיהם, ביי די בני גרשון איז עס געשטאנען צוויי מאל, ביי די בני מררי גייט אויך שטיין פקודיהם, אבער ביי די בני קהת שטייט נישט די ווארט פקודיהם, זאגט דער משך חכמה אז די סיבה דערצו איז, וויבאלד אהרן, וועט מען זען שפעטער אין רש י, איז נישט געווען אין כלל פונעם חשבון, ממילא איז נישט געווען ממש פקודיהם, נישט יעדער איינער פון די בני קהת איז למעשה געציילט געווארן. פסוק כט, משפחות בני קהת, די משפחה פון די קינדער פון קהת שטייט אויך נישט, משפחות הקהתי אזוי ווי עס איז געשטאנען אויבן ביי די משפחות הגרשני און שטייט שפעטער ביי מררי משפחות מררי, ווייל נישט אלע משפחות פון קהת זענען געוועזן אויף דרום זייט, ווייל עס האט דאך געוועזן משה ואהרן ובניו וואס זענען געוועזן אויף מזרח זייט. משפחות בני קהת מיינט א חלק פון די משפחות פון די קינדער פון קהת, יחנו זאלן רוען על ירך המשכן תימנה, אויף די דרומדיגער זייט פון די משכן, תימנה, האט מען שוין געשמועסט איז א לשון ימין, פאר דעם הייסט די דרום זייט ימין, ווייל ווען א מענטש שטייט מיטן פנים צו מזרח, איז דאס רעכטס. זאגט רשי, משפחות בני קהת, יחנו, תימנה. וסמוכין להם און נאנט צו זיי, אויף דרום זייט איז געווען דגל ראובן, החונים תימנה, אוי לרשע אוי לשכנו, וויי איז צו דעם רשע וויי איז צו זיין שכן, לכך לקו מהם דתן ואבירם, פאר דעם זענען געשלאגן געווארן פון די בני ראובן, דתן ואבירם, ומאתיים וחמישים איש, מיט נאך צוויי הונדערט און פופציג מענטשן, ווי רשי זאגט אין פרשת קרח אז דאס זענען געווען ראשי סנהדראות וואס זענען בעיקר געווען על פי רוב טאקע פון שבט ראובן. זיי זענען געשלאגן געווארן עם קרח ועדתו, שנמשכו עמהם במחלוקתם, ווייל זיי זענען געוועזן נאנט צו זיי, זענען זיי צוגעצויגן געווארן מיט קרח ועדתו ביי זייער מחלוקה אקעגן משה און אהרן. פסוק ל', ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עזיאל, דער נשיא פונעם משפחה פון קהת איז געוועזן אליצפן בן עזיאל, פריער ביי די בני גרשון איז נישט געשטאנען למשפחות הגרשני, ס'איז געשטאנען ונשיא בית אב לגרשני, זאגט די משך חכמה, ווייל אין פרשת פנחס ווען מ'האט נאכאמאל געציילט איז געבליבן פון די בני גרשון נאר איין משפחה, ס'איז אוועקגעפאלן א גאנצע משפחה פון זיי, פארדעם שטייט נישט ביי זיי דעם לשון רבים למשפחות, שטייט סתם ונשיא בית אב לגרשני. פסוק ל' אלף, ומשמרתם און זייער אויפגאבע איז געוועזן, הארון, דער קאסטן והשלחן און דער טיש והמנורה און דער לייכטער והמזבחות און ביידע מזבח'ס, וכלי הקודש אשר ישרתו בהם, די הייליגע געצייג וואס זיי וועלן באדינען מיט זיי, והמסך, און אויכעט דער פרוכת, וואס האט מפסיק געווען צווישן קודש און קדשי קדשים, וכל עבודתו, און זיין גאנצע ארבעט, די אלע שטריק און די אלע זאכן וואס האט אויסגעפעלט צו האלטן דעם פרוכת אין פלאץ. זאגט רשי והמסך היא הפרוכת שאף היא קרויה פרוכת המסך כאטשיג עס האט נישט ממש באשיצט ווייל עס האט דאך געהאט נאך פארנט פון זיך דעם אנדערן באשיצער וואס האט פארמאכט דעם פתח אוהל מועד אבער דאס וויבאלד ס'טיילט אפ בין הקודש ובין קודש הקדשים ווערט עס אויכעט אנגערופן א באשיצער. פסוק ל' ב', ונשיא נשיאי הלוי, און דער פירער פון אלע נשיאים פון שבט לוי, אלעזר בן אהרן הכהן, ער איז געוועזן איבער די אלע דריי נשיאים פון אלע דריי משפחות, פקודת שומרי משמרת הקודש, זיין אויפגאבע איז געוועזן צו באפעלן די אלע וואס היטן אפ די משמרת הקודש געבן פאר יעדן איינעם איינטייל אין זיין אויפגאבע פונקטליך זאגט רש"י ונשיא נשיאי הלוי ער איז געווען ממונה על כולם ועל מה היא נשיאותו פקודת שומרי המשמרת על ידו היא פקודת כולם דורך אים איז געווען די אויפגאבע פון אלע ער האט צו יעדן צוגעטיילט פונקטליך וואס זיי דארפן טון.

פסוק ל' ה' ונשיא בית אב למשפחות מררי דער נשיא פון די בית אב פון משפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפונה אויף די זייט פונעם משכן זאלן זיי רוען אויף צפון זייט שטעלט זיך דער מלבי"ם און אנדערע אז ביי די פריערדיגע צוויי משפחות איז קודם געשטאנען אויף וועלכע זייט זיי רוען און נאכדעם ווער דער נשיא איז געווען און דא שטייט קודם ווער דער נשיא איז געווען ענפערט דער מלבי"ם אז געווענליך איז די תורה מקדים די חידוש. איז ביי די אלע אנדערע איז געוועזן א חידוש אז זיי רוען אויף א חשוב'ע פלאץ, די משפחה פון גרשון רוהט אויף מערב זייט פון די משכן, די משפחה פון קהת אויף דרום זייט, מילא דאס איז געווען די חידוש וואו זיי זאלן רוען, מען האט זיי געגעבן א חשוב'ן ארט, און נאכדעם זאגט ער ווער זיין נשיא איז געווען, אבער ביי מררי וואו זיי זאלן רוען דאס האט שוין יעדער אליינס פארשטאנען, ס'איז געבליבן נאר די צפון זייט וואס מ'האט געדארפט אנפילן, יעדער האט שוין געוואוסט פארדעם וואו זיי דארפן רוען, און די עיקר חידוש ביי זיי איז געוועזן ווער זייער נשיא איז, פארדעם רעכנט ער אים אויס פריער. פסוק ל ו, ופקודת און די אויפגאבע משמרת בני מררי, קרשי המשכן, די ברעטער פון די משכן, ובריחיו און זיינע ריגלען ועמודיו און זיינע זוילן, ואדוניו און זיינע שוועלן וכל כליו און אלע זיינע געצייג וכל עבדותו און זיין גאנצע ארבעט, פסוק ל ז, ועמודי החצר סביב, די זוילן פונעם הויף ארום און ארום, ואדניהם און זייערע שוועלן ויתדותם, און זייערע נעגל ומיתריהם און זייערע שטריק, האמיר שוין געשמועסט פריער אז ס'געווען צוויי סארטן שטריק, די בני מררי האבן באקומען צוגעטיילט די שטריק וואס האט געדארפט צוזאמהאלטן די קלעים מיט די עמודים, דורכדעם האט מען עס ארויפגעהאנגען אויף די עמודים. פסוק ל ח, והחונים און די וואס האבן גערוהט לפני המשכן, פאר דעם משכן קדמה, פון פארנט, לפני אוהל מועד פאר די אוהל מועד מזרחה אויף מזרח זייט, משה, ואהרן ובניו, שטייט א פסיק צווישן משה, ואהרן ובניו, צו זאגן, זאגט דער בעל הטורים, אז משה רבינו איז געווען אויף איין זייט, און אהרן מיט זיינע קינדער אויף א צווייטע זייט זענען נישט געווען אויסגעמישט, שומרים משמרת המקדש זיי האבן אפגעהיטן דעם אפהיטונג פונעם בית המקדש, פונעם משכן, למשמרת בני ישראל, זיי האבן אפגעהיטן די אפהיטונג פון די אידן, זיי האבן געדארפט אכט געבן אז קיינער זאל נישט צוקומען נאנט, והזר הקרב יומת, טאמער א פרעמדער האט זיך יא דערנענטערט אהין און געטון וואס ער האט נישט געדארפט, וועט ער געטויט ווערן בידי שמים. זאגט רשי אז משה ואהרן ובניו וסמוכין להם, און נאנט צו זיי אויף מזרח זייט איז געוועזן דגל מחנה יהודה, וואס אויסער יהודה איז דאך געווען והחונים עליו אויכעט יששכר וזבולן, ווייל טוב לצדיק טוב לשכנו, לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה, נעשו גדולים בתורה, זענען זיי אלע געווארן גרויס אין תורה, שנאמר יהודה מחוקקי, יהודה געוועזן א געזעץ געבער, ומבני יששכר יודעי בינה, וואס דאס מיינט אז מאתיים ראשי סנהדראות זענען ארויס געקומען פון שבט יששכר, ומזבולן איז אויכעט געווען מושכים בשבט סופר, זיי זענען געזיצן און געלערנט און געשריבן ספרים. פסוק לט, כל פקידי הלוויים, אלע געציילטע פון די לוויים אשר פקד משה ואהרן על פי ה' למשפחותם, וואס משה און אהרן האבן געציילט אויפן באפעל פונעם אייבערשטן לויט זייערע משפחות, כל זכר א יעדער זכר מבן חודש ומעלה, פון א חודש און ארויף, איז געוועזן שניים ועשרים אלף, צוויי און צוואנציג טויזנט. זאגט רש"י אשר פקד משה ואהרן נוקד על ואהרן, אויף די ווארט ואהרן איז דא פינטלעך וואס דאס איז ממעט די משמעות, לומר צו זאגן שלא היה נמנה במנין הלוויים אז ער איז נישט געווען געציילט ביי די ציילונג פון די לוויים, ער איז נישט אריין אין כלל פונעם חשבון. שטעלן זיך די מפרשים אז דא רעדט מען דאך פון די וואס האבן געציילט, נישט די וואס זענען געציילט געווארן, אשר פקד משה ואהרן אז ס'דא פינטלעך אויף די ווארט ואהרן, וואלט עס געדארפט קומען ממעט זיין אז ער איז נישט געווען צווישן די ציילערס, און אזוי לערנט באמת דער רמב"ן אז אהרן איז מיטגעגאנגען נאר ווייל משה רבינו האט געוואלט אים מכבד זיין אז ער זאל מיטקומען אבער דער אייבערשטער האט דאס נישט געהייסן, ס'איז נישט געווען על פי השם, דער אייבערשטער האט נאר געהייסן פאר משה רבינו ציילן די לוויים, און משה רבינו האט מיטגענומען מיט זיך אהרן כדי עם מכבד צו זיין. אבער חזל זאגן קלאר אז אהרן איז אויכעט נישט געווען אין כלל פון די געציילטע, און די מהרל איז מסביר אז דאס גייט צוזאמען, זאגט ער ביי די אנדערע נשיאים פון די אלע שבטים האט מען זיי מיטגענומען ביים ציילן, און דאס איז געווען לכבודם אז די ציילן האט זיך אנגעהויבן ביי זיי, ווען מען האט אנגעהויבן ציילן למשל שבט ראובן האט מען אנגעהויבן צוויי דריי ווייל דער ערשטער פונעם שבט דאס איז געווען דער נשיא, ער איז מיטגעקומען ביים ציילן, און ער איז געוועזן דער יסוד פונעם מספר, מען האט אנגעהויבן ביי אים און אויף אים האט מען ווייטער געציילט צוויי דריי און אזוי ווייטער, דא ביי אהרן וואס ער איז נישט געווען אין כלל פון די מנין, איז אויב וואלט ער געווען צווישן די וואס האבן געציילט וואלט דאס נישט געפאסט אזוי אז מען הייבט נישט אן ביי אים וואס ער איז דער הויפט פונעם שבט, ממילא אטאמאטיש אז ער איז נישט געווען אין כלל פון די מנין מוז זיין אז ער איז אויך נישט געווען ביים ציילן, איז דאס איז די פשט אין די פסוק אז ס'שטייט נקודות אויף די ווארט ואהרן אז ער איז נישט געווען סיי ביים ציילן און סיי פון די געציילטע. זאגט רש"י שניים ועשרים אלף, ובפרטן אז דו וועסט אריינקוקן פונקטליך אין די ציפערן און אויסרעכענען אתה מוצא שלוש מאות יתרים, טרעפסטו אז ס'איז דא נאך דרײַ הונדערט איבער צוויי און צוואַנציק טויזנט, ווייל די בני גרשון האבן געהאט שבעת אלפים וחמש מאות, די בני קהת שמונת אלפים ושש מאות, די בני מררי ששת אלפים ומאתיים, הרי שניים ועשרים אלף ושלוש מאות, ס'קומט אויס אלעס צוזאמען צוויי און צוואַנציק טויזנט מיט דרײַ הונדערט. ולמה לא כללן עם השאר, פארוואס האט ער זיי נישט צוזאמגענומען מיט די איבעריגע, ויפדו את הבכורות, און זיי וועלן אויסלייזן די אלע בכורים וואס זענען געווען ולא יהיו זקוקים השלושה ושבעים ומאתיים בכורות העודפים על המנין לפדיון, אונז האבן דאך געזען ווייטער אין די פסוקים אז ס'האט זיך געשאפן א פראבלעם ווען צוויי הונדערט דרײַ און זיבעציק בכורים האבן נישט געטראפן קעגן זיך א בן לוי וואס זאל זיי אויסלייזן און זיי האבן געמוזט געבן פינף שקלים. אויב אבער האב איך געהאט נאך דריי הונדערט לוויים וואלט דער פראבלעם געלעזט געווארן. אמרו רבותינו במסכת בכורות אותן שלוש מאות לווים בכורות היו זיי אליינס זענען געווען בכורים, ודיים שיפקיעו עצמם מן הפדיון, ס'איז גענוג וואס זיי טוען זיך אליינס ארויסציען פונעם אויסלייזונג ווייל זייענדיג בכורים אליינס זענען זיי אמאל געווען מיט א קדושה יתירה זיי האבן געקענט טון די עבודה אזוי ווי שפעטער האבן די כהנים געטון, און יעצט האט מען זיי אויסגעקליבן צו זיין לוויים אנשטאטס בכורים, דאס איז געווען פאר זיי א שטיקל פדיון, אבער זיי האבן שוין נישט געקענט אויסלייזן אנדערע, זיי האבן נישט געקענט פטר'ן די בכורי ישראל פון פינף שקלים, פאר דעם רעכנט מען זיי נישט דא. און דער רמב"ן שטעלט זיך, אויבן אין פסוק י"ד שטעלט ער זיך אויף דעם, פארוואס די צאל פון די לוויים איז געווען אזוי ווייניג, די לווים האט מען דאך געציילט מבן חודש ומעלה, וואלט דאך געדארפט זיין אסאך אסאך מער ביי זיי ווי ביי די אנדערע שבטים, דערווייל ווען מען זאל רעכענען מבן עשרים ומעלה וועט אויסקומען אז זיי דערגרייכן נישט צו א האלב פון די צאל פון די אנדערע שבטים, און ס'קען נישט זיין אז די סיבה איז ווייל זיי האבן געטראגן דעם ארון. וואס דאס איז אזוי הארב און מ'קען זיך אזוי גרינג פארזינדיגן און מ'שטארבט אוועק, ווייל מ'האלט דאך נאכנישט דא, מ'האט דאך נאכנישט אפילו באקומען דעם ארון צו טראגן. איז וויאזוי קען זיין אז די שבט וואס זיי זענען געווען די אויסדערוועלטע, זיי האבן קיינמאל נישט געזינדיגט ביים עגל, וויאזוי קען זיין אז זיי זאלן נישט אזוי געבענטשט זיין ווי די איבריגע פונעם פאלק? ענפערט דער רמב"ן אז דאס שטימט זייער גוט לויט ווי די חז"ל זאגן אין מדרש אז שבט לוי איז נישט געווען משועבד אין מצרים, זיי האבן נישט געדארפט שווער ארבעטן, איז די ישראלים וואס מען האט זיי פארביטערט דאס לעבן, האט דער אייבערשטער געזאגט כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ האבן זיי באקומען א ברכה יתירה זיך צו מערן שלא כדרך הטבע. מה שאין כן די לוויים וואס זיי זענען נישט געווען אין כלל פונעם שעבוד, האבן זיי נישט באקומען דעם ספעציעלן ברכה, און זיי האבן זיך פארמערט אזוי ווי די טבע איז, ממילא זענען זיי נישט אנגעקומען צו די צאל פון אנדערע שבטים. נאך א טעם זאגט ער, אז ס'קען זיין אז דאס האט נאך געהאט א שייכות מיט די כעס וואס יעקב אבינו האט געהאט אקעגן שמעון ולוי, וואס ביי שמעון טרעפט מען אויכעט אז הגם יעצט האבן זיי געהאט אסאך מענטשן, אבער שפעטער אין פרשת פנחס האבן זיי פארלוירן זייער אסאך מענטשן זענען געבליבן מיט בלויז צוויי און צוואַנציק טויזנט, ביי לוי האט דער אייבערשטער נישט געוואלט ס'זאל אוועקפאלן פון זיי, ממילא האבן זיי פון אנהייב אן זיך נישט אזוי שטארק געמערט, אבער דאס איז געווען צוליב די הקפדה פון יעקב אבינו. פסוק מ'. ויאמר ה' אל משה דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חודש ומעלה, צייל אפ א יעדן עלטסטן זכר פון די בני ישראל פון איין חודש און ארויף, ושא את מספר שמותם, און נעם אויף, דאס מיינט צייל אפ, די צאל פון זייערע נעמען. זאָגט רש י פּקוד כּל בכור זכר וגומר מבן חודש ומעלה, מי שיצא מכלל ספֿק נפֿלים, ווי נאָר אַ קינד גייט אַרויס פֿון כּלל פֿון ספֿק נפֿלים, זאָל מען אים אַרײַנרעכענען אין דעם חשבון. פּסוק מ א', ולקחת את הלוויים לי, אני ה', זאָלסט נעמען די לוויים צו מיר, איך בין דער באַשעפֿער, תּחת כּל בכור בבני ישראל, אַנשטאָט יעדן עלטסטן פֿון די בני ישראל, ואת בהמת הלוויים תּחת כּל בכור בבהמת בני ישראל, און די בהמה פֿון די לוויים זאָלסטו אויכעט נעמען, אשטאטס די עלטסטע פון די בהמות פון די בני ישראל, ס'וועט מען זעהן שפעטער אין רש י אז די בהמות פון די לווים האבן נישט געפטר'ט די בכורי בהמה טהורה פון די ישראלים, מען האט עס נאכאלץ געדארפט מקריב זיין, נאר ס'האט געפטר'ט די שעפעלעך פון די לווים האבן געפטר'ט די פטרי חמורים פון די בני ישראל. פסוק מ ב, ויפקוד משה, משה רבינו האט טאקע געציילט די בכורים, כאשר ציווה ה' אותו אזוי ווי דער אייבערשטער האט עהם באפוילן, את כל בכור בבני ישראל ער האט געציילט יעדן עלטסטן ביי די אידישע קינדער, פסוק מ ג, ויהי כל בכור זכר במספר שמות מבן חודש ומעלה לפקודיהם, ס'איז געווען א יעדער עלטסטער זכר מיט די צאל פון נעמען פון א חודש און ארויף צו זייערע ציילונגען, שניים ועשרים אלף שלושה ושבעים ומאתים, צוויי און צוואנציג טויזנט מיט צוויי הונדערט און דריי און זיבעציג. פסוק מד, וידבר ה' אל משה לאמור, פסוק מ ה, קח את הלוויים, נעם די לוויים, תחת כל בכור בבני ישראל, אנשטאט א יעדן עלטסטן פון די אידישע קינדער, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, און די בהמה פון די לוויים זאלסטו נעמען אנשטאט זייערע בהמות, והיו לי הלוויים אני ה', און זיי זאלן זיין צו מיר, די לוויים, איך בין דער אייבערשטער, זאגט דער אבן עזרא, דאס איז דאך ממש שוין געשטאנען פריער אין פסוק מ א, זאלסט נעמען צו מיר די לוויים אנשטאט די בכורים און די בהמות פון די לווים אנשטאטס די בהמות פון די ישראלים, זאגט ער אז דאס איז נישט קיין עקסטערע ציווי, נאר ער קומט זאגן ווען דו וועסט נעמען די לווים און זייערע בהמות וועסטו זען אז ס'וועט זיין צוויי הונדערט און דרײַ און זיבעציק מענטשן ביי די בכורים מער ווי ביי די לווים, און זאלסט זיי הייסן געבן די פינף שקלים. זאגט רש י ואת בהמת הלוויים וגומר לא פדו בהמות הלוויים את בכורי בהמה טהורה של ישראל ס'האט נישט אויסגעלייזט די טהור'ע בהמות פון די ישראלים אויב ס'איז געווען דארט א בכור האט מען זיך אלץ געדארפט מקריב זיין אלא את פטרי חמוריהם נאר די עלטסטע געבוירענע פון זייערע אייזלען ושה אחד של בן לוי איין לעמעלע איין שעפעלע וואס איז געווען ביי בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל האט געפטר'ט אסאך פטרי חמורים פון די ישראלים תדע א ראיה האסטו דערצו שהרי מנה די פסוק רעכנט אויס העודפים באדם די מערהייט וואס איז געבליבן ביי די מענטשן מער בכורים ווי לוויים, ולא מנה העודפים בבהמה, מען האט נישט גערעכנט די אלע וואס זענען געווען מער ביי די בהמות, וואס איז זייער מסתבר אז ס'איז געווען אסאך מער בכורים ביי די בהמות ישראל ווי שעפעלעך ביי די לוויים, און די פסוק רעכנט עס נישט אויס ווייל מען האט געקענט איבערנוצן דעם זעלבן שעפעלע אויסצולייזן אסאך פטרי חמורים. פסוק מ ו.

זאגט דער פסוק ווייטער מהם תיקח חמשת שקלים לגלגולת, פון זיי זאלסטו נעמען פאר יעדן קאפ פינף שקלים, כך היתה מכירתו של יוסף, דאס איז געווען די פרייז ווען מען האט פארקויפט יוסף, האבן זיי געבעטן דערפאר עשרים כסף, די ישמעאלים האבן באצאלט פאר יוסף'ן צוואנציג דינר, וואס דאס קומט אויס צו פינף שקל, יעדע שקל האט אין זיך פיר דינר, שהיה בכורה של רחל, וואס ער איז געווען דער עלטסטער קינד פון רחל, מאכט מען א רמז ביי יעדע פדיון הבן, אז דאס זאל מכפר זיין אויף די חטא פון מכירת יוסף. פסוק מ' ז', ולקחת זאלסטו נעמען חמשת חמשת שקלים לגולגולת, פינף פינף שקלים פאר יעדן קאפ, בשקל הקודש תיקח, פון די הייליגע שקלים זאלסטו נעמען עשרים גרה השקל צוואנציג גרה זאל זיין יעדע שקל. פסוק מ' ח', ונתתה הכסף לאהרן ולבניו, דו זאלסט געבן דאס געלט פאר אהרן און זיינע זין, פדויי העודפים בהם, די אויסלייזונג פון די וואס זענען געווען מער ביי די בכורים ווי ביי די לוויים. פארוואס דארף גיין דאס געלט פאר אהרן און פאר זיינע קינדער? ווייל פונקט ווי די לוויים וואס זיי האבן מיט זייער קערפער אויסגעלייזט די ישראלים זענען איבערגעגעבן געווארן פאר אהרן צו זיין זיינע באדינערס אים ארויסצוהעלפן, איז אויך די געלט געגאנגען פון די בכורי ישראל, די אויסלייז געלט איז געגאנגען פאר די כהנים. פסוק מ ט, ויקח משה, משה האט גענומען את כסף הפדיום, די געלט פונעם אויסלייזונג, מאת העודפים על פדויי הלוויים, פון די וואס זענען געווען מער איבער די וואס זענען געווארן אויסגעלייזט דורך די לוויים, די ערשטע צוויי און צוואַנציק טויזנט בכורים זענען דאך געווארן אויסגעלייזט דורך די לוויים, די איבריגע וואס זענען געווען מער פון דעם האט משה רבינו גענומען זייער געלט און געגעבן פאר אהרן און פאר זיינע קינדער. זאגט רש י העודפים על פדויי הלוויים, על אותן שפדו הלוויים בגופם זיי זענען געווען מער ווי די וואס די לוויים האבן מיט זייער קערפער אויסגעלייזט. פסוק נ', מאת בכור בני ישראל, פון די עלטסטע פון די אידן, לקח האט ער גענומען את הכסף דאס געלט, יעדער בכור האט געגעבן זיין פינף שקלים, חמשה ושישים ושלוש מאות ואלף בשקל הקודש, עס איז צוזאמגעקומען א סך הכל פון טויזנט דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק הייליגע שקלים. זאגט רש"י, חמשה ושישים ושלוש מאות ואלף, כך סכום החשבון, דאס איז די סך הכל פונעם חשבון, ווען דו רעכנסט חמשת שקלים לגולגולת, פינף שקל פאר יעדן קאפ, איז די חשבון אזוי, למאתים בכורות קומט זיך צאם פון צוויי הונדערט בכורים, צוויי הונדערט מאל פינף איז אלף שקל, לשבעים בכורות פאר זיבעציג בכורים איז שלוש מאות וחמשים שקל, נאך דריי הונדערט און פופציג שקלים, לשלושה בכורות פאר נאך דריי איז חמשה עשר שקל. אמר משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן כיצד אעשה, וויאזוי זאל איך מאכן דא? בכור, א עלטסטער שאומר לו וואס איך וועל אים זאגן תן חמשת שקלים, געב פינף שקלים, יאמר לי וועט ער מיר זאגן אני מפדויי הלויים, איך בין אויסגעלייזט געווארן דורך א בן לוי, איך דארף נישט געבן קיין געלט. מה עשה, וואס האט ער געטון, דער אייבערשטער האט אים געהייסן דאס טון, הביא שניים ועשרים אלף פתקין, האט געברענגט צוויי און צוואנציג טויזנט צעטעלעך, וכתב עליהם בן לוי, ארויפגעשריבן אויף דעם, א קינד פון א לוי. ומאתיים ושבעים ושלשה פתקין, און נאך צוויי הונדערט און דריי און זיבעציק צעטעלעך כתב עליהן חמשת שקלים האט ער געשריבן דערויף אז די מענטשן וועלן דארפן געבן פינף שקלים, בללן ער האט זיי אויסגעמישט ונתנן בקלפי און זיי אריינגעלייגט אין א קעסטל, אמר להם ער האט געזאגט פאר די אלע צוויי און צוואנציג טויזנט און דריי הונדערט און צוויי הונדערט און דריי און זיבעציק בכורים, בואו קומטס וטלו פתקיכם נעמטס ענקערע צעטעלעך לפי הגורל לויטן גורל, און יעדער איינער האט געטון וואס איז געשטאנען אויף זיין צעטל, אויב ס'איז ארויסגעקומען א צעטל בן לוי האט אים משה רבינו געזאגט דו ביסט געפטר'ט דורך א בן לוי, אז ס'איז ארויסגעקומען א צעטל חמשת שקלים האט ער אים געזאגט זיי מוחל באצאל די פינף שקלים. פסוק נ א, ויתן משה את כסף הפדוים לאהרן ולבניו על פי השם, משה רבינו האט געגעבן די געלט פון די אויסגעלייזטע פאר אהרן און זיינע זין, אויפן באפעל פונעם אייבערשטן, כאשר ציוה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו זאגט דער אור החיים הקדוש כאטשיג אהרן און זיינע קינדער האבן דא פארדינט שיין האט משה רבינו נישט געהאט אפילו א מחשבה אז ער פריידט זיך זייער מיט דעם אז זיינע ברודערס און זיין ברודערס קינדער פארדינען דא געלט ער האט אלעס נאר געטון כדי צו טון דעם רצון השם. קאפיטל ד' פסוק א', וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה און צו אהרן אזוי צו זאגן, ער האט אריינגענומען אהרן אינעם דיבור, ווייל אהרן מיט זיינע קינדער וועלן זיין פאראנטווארטליך צוצודעקן די אלע כלים און דאס איבערגעבן אין די הענט פון די בני קהת וואס זיי גייען דאס טראגן. פסוק ב', נשא נעם אויף און צייל אפ את ראש בני קהת, די קאפ צאל פון די קינדער פון קהת מתוך בני לוי, ארויס פון די אנדערע קינדער פון לוי, למשפחותם לבית אבותם צו זייערע משפחות צו זייערע פעטערליכע שטיבער. איז כאטשיג די בני גרשון זענען דאך געווען עלטער, גרשון איז דאך געווען דער בכור פון די קינדער פון לוי, הייבט ער אבער אן מיט די בני קהת, וויבאלד זיי זענען געווארן אויסגעקליבן צו די חשוב'סטע עבודה פון טראגן די ארון מיט די שלחן, די מנורה און די מזבחות, און די סיבה דערצו, זאגן די, זאגט דער אור החיים הקדוש, וויבאלד טאקע משה און אהרן שטאמען פון די משפחה פון קהת, פאר דעם האט מען זיי צוגעטיילט די גרויסקייט, פאר דעם הייבט מען זיי אן אויסצורעכענען פאר די בני גרשון. זאגט רש"י נשא את ראש וגומר, מען האט דאך שוין געציילט די בני לוי, נאר מנה מהם, צייל יעצט ארויס פון זיי את הראויין לעבודת משא די וואס זענען פאסיג צו די ארבעט פון שלעפן, והם און זיי זענען מבן שלושים ועד בן חמישים שנה, פון דרייסיג יאר ביז פופציג יאר אלט, והפחות משלושים ווייל אונטער די דרייסיג לא נתמלא כוחו איז נאכנישט געווארן אנגעפילט זיין קראפט מכאן אמרו, פון דא האבן חז"ל גענומען אז בן שלושים לכח ביי די דרייסיג יאר דעמאלט האט מען דעם גאנצן כח, והיותר על חמישים און די וואס איז שוין איבער די פופציג כוחו מכחיש מעתה ווערט שוין זיין כח אפגעשוואכט פון יעצט. פסוק ג' מבן שלושים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה, פון דרייסיג יאר און ארויף, ביז די פופציג יאר, כל בא לצבא ווער ס'קען קומען צו הערשאפט, לעשות מלאכה באוהל מועד, צו טון אן ארבעט אינעם אוהל מועד. וואס די ארבעט מיינט, שלעפן די די זאכן, די כלי שרת, די הייליגע כלים. נאר ביי די בני קהת שטייט אן אנדערע אויסדרוק ווי ביי די בני גרשון און מררי, דא שטייט מלאכה, און ביי די אנדערע שטייט אלץ א לשון עבודה. זאגט דער אור החיים הקדוש, וויבאלד די ארון איז געווען נושא את נושאיו, מען האט בכלל נישט געדארפט שווער ארבעטן צו שלעפן די ארון, אדרבה די ארון האט געשלעפט זיינע טרעגער, ממילא ווערט עס אנגערופן נאר א מלאכה נישט קיין עבודה. דער משך חכמה זאגט אז די בני גרשון און די בני מררי האבן באקומען צוגעטיילט וועגענער, און די אקסן האבן דאס געשלעפט, קומט אויס אז לגבי דיני שבת ווערט עס בכלל נישט אנגערופן קיין מלאכה, מחמר איז נאר א לאו, נאר א מלקות, מה שאין כן די בני קהת וואס זיי האבן יא געשלעפט אויפן אקסל, דאס איז ראוי צו ווערן אנגערופן א מלאכה. פסוק ד', זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקדשים, דאס איז די ארבעט פון די קינדער פון קהת אינעם אוהל מועד, די גאר הייליגע זאכן, דאס האט מען פאר זיי צוגעטיילט, זאגט רש"י קודש הקדשים, המקודש שבכולם, דער געהייליגסטער פון אלע, הארון והשלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרת. פסוק ה ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה, אהרן און זיינע קינדער זאלן אריין קומען ווען דער מחנה האלט זיך ביים ציען, והורידו את פרוכת המסך, און זיי זאלן אראפ נעמען די פרוכת וואס טוט באשיצן, וכסו בה את ארון העדות, און זיי באדעקן מיט איר די ארון וואס ס'ליגט דארטן די לוחות העדות, הגם ער האט אנגעהויבן רעדן פון די בני קהת,

פסוק ו', ונתנו עליו, זיי זאלן ארויפלייגן אויף אים, אויף דעם פּרוכת המסך וואס איז געפינט זיך אויפן ארון זאלן זיי לייגן כסוי עור תחש, נאך א איבערדעק וואס איז געווען געמאכט פון תחש פעל, וואס דאס, זאגט דער רמבן, איז געווען צו באשיצן פון רעגן, דער אבן עזרא זאגט צו באשיצן אויכעט פון שטויב, ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה, און זיי האבן אויסגעשפרייט אויכעט א קלייד וואס איז געווען גענצליך פון בלוי וואל פון איבער דעם, צוליב די כבוד פונעם ארון וואס דארטן ליגט די הייליגע לוחות, און די שכינה פלעגט כסדר רוען אויף דעם, האבן זיי דאס איבערגעדעקט מיט אזא מין קאליר וואס דאס איז כעצם השמים לטוהר, ושמו בדיו, און זיי האבן אויכעט געלייגט זיינע שטאנגען. דער אבן עזרא זאגט אז די שטאנגען האט מען ארויסגענומען כדי צו קענען איבערדעקן מיט די אלע בגדים, און מען האט עס נאכדעם צוריק אריינגעלייגט, אבער אנדערע שטעלן זיך אויף דעם אז ס'שטייט דאך לא יסורו ממנו. א צווייטע פשט זאגט דער אבן עזרא אז מען האט געלייגט די שטאנגען אויף די אקסלען פון די וואס האבן עס געדארפט טראגן, דאס איז אויך אביסל שווער ווייל מען רעדט נאכנישט דא יעצט פון דעם, דאס שטייט שפעטער אין די פרשה אז מען זאל עס ארויפלייגן אויף די בני קהת. זאגט דער רמבן אז די פשט איז אז מ'זאל מסדר זיין די שטאנגען, די שטאנגען זענען געווען לויז אין די רינגען, מ'האט עס געקענט שלעפן צו די ריכטונג און צו די ריכטונג, איז בשעת מ'האט געוואלט אריינלייגן דעם ארון אין די פרוכת מיט די אלע בגדים, האט מען געדארפט דאס מסדר זיין אזוי אז קודם זאל מען שלעפן די שטאנגען צו איין זייט אז ס'זאל קענען איבערגעדעקט ווערן די אנדערע זייט מיט די בגדים, ווי די פנים יפות זאגט אז די בגדים האט מען נישט געוואלט ס'זאל זיך צערייסן האט מען געמאכט אזעלכע לעכער, און כדי ס'זאל אריינגיין אין די לעכער האט מען קודם געדארפט מאכן אז ס'זאל זיין ביי איין זייט, און דעמאלטס האט מען עס צוגעדעקט פון די אנדערע זייט און נאכדעם האט מען צוריק ארויסגעשטופט דורך די לעכער פון די אנדערע זייט, מען האט געדארפט זייער אכט געבן אז די בני קהת וועלכע וועלן דאס טראגן זאלן זיי נישט קומען צורירן אדער זען די כלים אליין, ממילא האט עס געדארפט זיין גוט איבערגעדעקט פון אלע זייטן, האט מען געמאכט ס'זאל זיין אזעלכע לעכערלעך און די שטאנגען זאלן ארויסקומען פון דעם, פאר דעם האט זיך אויסגעפעלט מ'זאל רוקן די שטאנגען אהער און אהין, און ושמו בדיו מיינט אז נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט איבערדעקן מיט די אלע קליידער האט מען געשטעלט צוריק די שטאנגען אין פלאץ. דער חזקוני זאגט אז די שטאנגען האבן געהאט אזעלכע קריצן וואס בשעת מען האט זיך געצויגן האט מען אויסגערעכנט אז די טבעות וואס האבן געהאלטן די שטאנגען זאלן אריינגיין אין די קריצן אזוי ס'זאל זיך האלטן פעסט און נישט אז די ארון זאל זיך גליטשן אז מ'גייט ארויף אדער אראפ הגם ס'איז נישט מעגליך געווען מ'איז דאך געגאנגען דורך די וואלקענעס וואס האבן אלעס גראד געמאכט אבער זיי האבן זיך געדארפט צושטעלן מיט א דרך הטבע, מען זעט דאך אז זיי האבן געמאכט א באשיצונג קעגן רעגן אויך, אפילו זענען געווען ארומגענומען מיט די עננים, זיי האבן זיך געדארפט אהערשטעלן כאילו ס'איז נישט דא די אלע ניסים, ממילא האבן זיי געמאכט אז די טבעות זאלן האלטן די שטאנגען אין פלאץ, ס'זאל נישט אראפפאלן אויף די וואס גייען פון פארנט בשעת מען גייט אראפ א בארג, אדער ס'זאל נישט צוריקפליען אויף די וואס גייען פון הינטן בשעת מען גייט ארויף א בארג. פסוק ז' ועל שלחן הפנים, אויף דעם טיש ווי עס איז געפלעגט ליגן די לחם הפנים, און דער אבן עזרא זאגט אז פון דא איז געדרונגען אז עס איז געווען נאך טישן דארט וואס מען האט געדארפט האבן פאר די פליישן, יפרשו זאלן אויסשפרייטן בגד תכלת, עס איז געוועזן די ברויטן האט מען געלאזט אויפן פלאץ, און איבער די ברויט מיטן טיש האט מען אויסגעשפרייט א בגד פון תכלת, ונתנו עליו, אויף דעם בגד תכלת האבן זיי ארויפגעלייגט את הקערות, די שיסלען וואס מען האט גענוצט פאר די לחם הפנים, את הכפות און די לעפלעך פון די לבונה ואת המנקיות, ואת קשות הנסך, וואס רשי אין פרשת תרומה איז מאריך אז דא צוויי פשטים, וועלכע חלק ס'האט געהייסן די מנקיות, די האלבע רערן אדער די שטאנגען אין וואס די האלבע רערן האבן זיך געהאלטן, און די אנדערע האט געהייסן קשות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה, און די ברויט וואס דארף שטענדיג ליגן אויפן טיש, זאל זיין ווייטער אויפן טיש, מ'האט עס נישט אראפגענומען, נאר ס'איז געליגן אויפן טיש אזוי ווי בשעת די ארון די שלחן האט גערוהט אויף איין פלאץ. זאגט רש י קערות וכפות וקשות ומנקיות כבר פירשתים במלאכת המשכן, וויבאלד ס'איז זייער א לאנגער שמועס, זאגט רש י קענסט דארטן נאכקוקן אין פרשת תרומה. הנסך, די קשות ווערט אנגערופן הנסך ווייל דאס האט באשיצט אויף די ברויטן ס'זאל נישט ווערן פארשימלט ס'זאל זיך האלטן, הנסך מיינט הכיסוי, לשון מסך, כדכתיב אשר יסך בהן, ס'האט באדעקט און באשיצט אויף די ברויטן. פסוק ח', ופרשו עליהם זיי האבן איבערגעשפרייט אויף די פריערדיגע בגד תכלת מיט די אלע כלים וואס מען האט ארויפגעלייגט אויף דעם א בגד פון תולעת שני, פון רויטע וואל, וכסו אותו און זיי האבן אים איבערגעדעקט במכסה עור תחש, מיט א צודעק פון תחש הויט, ושמו את בדיו און זיי האבן אויסגעשטעלט זיינע שטאנגען. פסוק ט' ולקחו און זיי זאלן נעמען בגד תכלת א בגד פון בלוי וואל וכסו את מנורת המאור זיי זאלן צודעקן די מנורה פון באלייכטן ואת נרותיה און אירע לעמפלעך ואת מלקחיה און אירע צווענגלעך ואת מחתותיה און אירע פענדלעך ואת כל כלי שמנה און די אלע געצייג פון איר אויל אשר ישרתו לה בהם וואס מען באדינט איר מיט זיי.

אריין אין א צודעק פון תחש הויט, ונתנו על המוט, די מנורה האט נישט געהאט קיין שטאנגען, האבן זיי גענומען א שטאנג און דאס ארויף געלייגט א ברעט אויף יענע שטאנג און אויף דעם האבן זיי ארויף געלייגט די מנורה און אזוי האבן זיי דאס געצויגן, דער רשב ם זאגט יא מען האט געלייגט די שטאנגען אויף די זייטן אזוי ווי די בדים. זאגט רשי, אל מכסה עור תחש, דא שטייט שוין נישט סתם אז מען האט עס צוגעדעקט מיט א תחש הויט, נאר מען האט עס אריינגעלייגט אל מכסה וואס דאס מיינט כמין מרצוף, מען האט געמאכט אזוי ווי א זעקל, וואס אין דעם האט מען אריינגעלייגט די מנורה מיט אלע כלים. פסוק י א, ועל מזבח הזהב, און אויף די גאלדענע מזבח יפרשו זאלן זיי אויסשפרייטן בגד תכלת, א בגד פון בלוי וואל וכסו אותו און זיי זאלן אים צודעקן במכסה עור תחש מיט א צודעק פון תחש הויט ושמו את בדיו, און זיי זאלן אויכעט לייגן און אויסשטעלן זיינע שטאנגען.

זאגט רשי את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש בתוך המשכן שהוא קודש, אין די באקאנטע הייליגקייט, דאס מיינט אין די משכן וואס איז הייליג והן כלי הקטורת שמשרתין בהם במזבח הפנימי און מען טוט מיט זיי באדינען ביי די אינעווענדיגסטע מזבח. פסוק י ג, ודשנו את המזבח, זיי זאלן צוגיין צו דעם גרויסן מזבח, דעם מזבח האדמה, דעם מזבח הנחושת, און אראפשארן זיין אש, ופרשו עליו בגד ארגמן, און זיי זאלן אויסשפרייטן אויף אים א בגד פון פורפל וואל וואס דאס איז מער רויט ווי תולעת שני זאגט דער רמבן דאס איז א רמז אז דאס איז די מזבח אויף וואס מען לייגט די בלוטן כסדר, זאגט רשי ודשנו את המזבח מזבח הנחושת, ודשנו יטלו את הדשן מעליו אראפנעמען די אש דערפון, ופרשו עליו בגד ארגמן, ואש שירדה מן השמים, די פייער וואס האט גענידערט פון הימל אין דעם ערשטן טאג וואס מען האט אויפגעשטעלט דעם משכן, רבוצה דאס האט ווייטער געהויערט תחת הבגד אונטער דעם קלייד, כארי, אזוי ווי די צורה פון א לייב בשעת המסעות, בשעת מען האט זיך געצויגן. איז דער מזרחי לערנט פשט אז נאר בשעת מען האט זיך געצויגן, ווען עס איז געווען אפגעשארט פון אלע קוילן און אלע אש של הדיוט דעמאלטס האט מען ארויסגעזען דעם צורה פונעם לייב, ווייל אנדערע צייטן איז עס געווען פארמישט מיט אנדערע העלצער פון די מערכה וואס מען האט אליינס געברענגט האט מען נישט ארויסגעזען דעם צורת הארי, און די גור אריה זאגט אז די חידוש איז אז אפילו בשעת מען האט זיך געצויגן וואס א געווענליכע פייער וועט שפרינגען און טאנצן, און אין אזא פאל וואלט נישט געהאלפן אפילו ווען מען דעקט עס איבער מיט א שיסל ס'וואלט ארויסגעקומען די פייער, אבער דא איז געווען א חידוש אז די פייער איז געווען רואיג און שטיל געזיצן אויף איין פלאץ אזוי ווי א לייב. ואינה שורפתו, ס'האט נישט פארברענט דעם בגד איבער דעם, שהיו כופין עליה פסכתר של נחושת, מ'האט איבערגעדעקט אויף דעם פייער אזא קעסל, א טעפל וואס איז געוועזן געמאכט פון קופער. פסוק י ד, ונתנו עליו, און זיי זאלן ארויפלייגן אויף דעם בגד ארגמן את כל כליו, אלע זיינע געצייג, אשר ישרתו עליו בהם וואס מען באדינט אויף דעם מיט זיי, את המחתות, די פענדלעך וואס מען פלעגט נוצן פאר תרומת הדשן, את המזלגות, די הוקס מיט וואס מען פלעגט איבערדרייען די פלייש זאל זיך בעסער פארברענען, ואת היעים און די שאוולעך צו שארן די אש צום צענטער צום תפוח, ואת המזרקות און די בעקענעס פון די בלוט, כל כלי המזבח אלע געצייג פונעם מזבח, ופרשו עליו און זיי זאלן אויסשפרייטן אויף אים כסוי עור תחש א איבערדעק פון תחש הויט ושמו בדיו און זיי זאלן שטעלן זיינע שטאנגען. זאגט רשי מחתות, שבהם חותין גחלים לתרומת הדשן, מיט דעם שארט מען די קוילן, יעדן טאג איז געווען א מצוה אראפצונעמען תרומת הדשן, ס'איז געווארן איינגעשלינגען אויף די זייט פונעם מזבח, ועשויה כמין מחבת, דאס איז געוועזן געמאכט אזוי ווי א פלאכע פענדל, שאין לה אלא שלש מחיצות, די מחתה האט אבער געהאט נאר דריי ווענט, ומלפניה שואבת את הגחלים, פון פארנט איז עס געווען אפן, און מען האט אזוי מיט דעם געשארט די קוילן.

פסוק טו וכלה אהרן ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש, נאר נאכדעם וואס אהרן און זיינע קינדער וועלן שוין ענדיגן איבערצודעקן די הייליגקייטן און די געצייג פון די הייליגקייט בנסוע המחנה ווען דער מחנה וויל זיך ציען, ואחרי כן און נאכדעם יבואו בני קהת מעגן די קינדער פון קהת אריינקומען לשאת צו טראגן ולא יגעו אל הקודש ומתו אזוי ארום אז זיי וועלן אויסווארטן ביז דעמאלט וועט אויסקומען אז זיי וועלן נישט צורירן צו די הייליגקייטן וואס דורך דעם קענען זיי שטארבן, אלה משא בני קהת באוהל מועד, דאס איז די לאסט פון די קינדער פון קהת אינעם אוהל מועד. זאגט רשי לכסות את הקודש הארון והמזבח, די ארון ווערט אנגערופן קודש פשוט ווייל דאס איז די הייליגסטע זאך, און די מזבח איז אויכעט געווען, זאגט דער משכיל לדוד, א זאך וואס איז נישט געווען קיין כלי, ס'איז געווען הויל און ס'איז געווען אנגעפילט מיט ערד, פאסט נישט דאס אנצורופן כלי הקודש רופט ער עס אויך אן קודש, ואת כל כלי הקודש דאס גייט ארויף אויף המנורה וכלי שרת, ומתו שאם יגעו חייבין מיתה בידי שמים, טאמער זיי וואלטן יא צוגערירט וואלטן זיי געווען מחויב מיתה בידי שמים. פסוק טז, ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן און די פליכט. די אויפגאבע פון אלעזר דער זון פון אהרן דער כהן איז געוועזן שמן המאור, די אויל וואס מען האט גענוצט צו באלייכטען די מנורה, וקטורת הסמים, די געווירצן וואס מען האט גענוצט צו דעמפן, ומנחת התמיד, דאס איז די מנחת חביתן וואס דער כהן גדול האט געברענגט יעדן טאג, אדער די מנחת נסכים פון די קרבן תמיד וואס מען האט געברענגט יעדן טאג, ושמן המשחה, די זאלב אויל וואס מען האט געמאכט איין מאל און עס איז געבליבן אויף אייביג. פקודת כל המשכן, אויך איז געווען אויף אים די אויפגאבע פון די גאנצע משכן וכל אשר בו און אלעס וואס איז אין אים, בקודש אין הייליגטום ובכליו און אין זיינע געצייג. איז די מפרשים האבן צוויי מהלכים אין דעם פסוק, אדער מיינט עס אז אלעזר האט אליינס געטראגן די שמן המאור מיט די קטורת הסמים און אזוי ווייטער, און דאס איז די שיטה פונעם ירושלמי, און רשי לערנט אויכעט אזוי, און לויט דעם זאגט דער רמבן מוז זיין אז ער האט געהאט אויסטערלישע כוחות, וקוי ה' יחליפו כח, ווייל ס'איז געוועזן גאר א גאר א גרויסע מאסע וואס האט געדארפט שלעפן זייער אסאך, און פקודת כל המשכן איז א באזונדערע זאך, אז אויסער דעם איז אויכעט געליגן אויף אלעזר צו מסדר זיין אלע עניינים פון די משכן מיט אלע כלים, ער איז דאך געוועזן דער וואס איז געווען געשטעלט, אויף די בני קהת, ער איז געווען דער גזבר פון זיי, אויסער דעם איז ער אויך געווען דער אמרכל זאגט דער רמבן פון גאנץ שבט לוי איז דאך געווען דער נשיא נשיאי הלוי, און דער רמבן לערנט אויך א צווייטע מהלך אז אלעזר איז נאר געווען געשטעלט מסדר צו זיין די שמן המאור מיט די קטורת הסמים, וויבאלד די זאכן זענען געווען גאר הייליג איז עס געווען זיין פריוואטע אויפגאבע דאס איבערצוגעבן אין די הענט פון א געטרייען ערליכן בן לוי, פון די משפחה פון קהת, און יענער זאל עס אים צוריק ברענגען ווען מען ענדיגט זיך ציען, אז דאס איז, ער האט עס געדארפט ערלעדיגן אבער נישט ער אליינס האט עס געטראגן. זאגט רש י ופקודת אלעזר, שהוא ממונה עליהם לשאת אותם, זיי צו טראגן אליין, אזוי שטייט אין ירושלמי, שמן וקטורת ושמן המשחה און מנחת התמיד, און אויכעט עליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת חנייתן, די אלע זאכן זענען געווען אונטער זיין אויפזיכט אויכעט בשעת מ'האט גערוהט, ס'איז געליגן אויף אים צו באפעלן און צו באפלייסן און צו זען אז ס'זאל אלעס ווערן נתקרב בעתו ובזמנו יעדע זאך זאל ווערן געטוהן, די אויפגאבעס פון די פאר זאכן איז געליגן אויף אים. פקודת כל המשכן, דאס איז א עקסטערע זאך, ועוד היה ממונה על משא בני קהת, אויסער דעם איז ער אויך געווען געשטעלט אויף די לאסט פון די קינדער פון קהת, לצוות צו באפעלן איש איש א יעדער מענטש על עבודתו ועל עבודתו ועל משאו, יעדער איינער אויף זיין ארבעט אויף זיין לאסט וואס ער דארף פונקטליך טון, והוא המשכן וכל אשר בו, כל הסדורים למעלה בפרשה זו, מען רעדט נישט פון די גאנצע משכן מיט אלעס וואס איז דערין, א חלק פון דעם האט דאך באלאנגט צו משפחת גרשון און מררי, וואס דאס איז געווען אונטער איתמר, נאר ער מיינט צו זאגן די אלע אויבנדערמאנטע חלקים פון די משכן. אבל משא בני גרשון ומררי שאינם מקודש הקדשים וואס דאס איז נישט געווען פון די גאר הייליגע זאכן על פי איתמר היה דאס איז געווען אויפן באפעל פון איתמר כמו שכתוב בפרשת נשא פסוק יז וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמור דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה און צו אהרן אזוי צו זאגן ער קומט דא אנזאגן פאר אהרן מיט זיינע קינדער אז זיי זאלן זייער אכט געבן און זיכער מאכן אז זיי טוען זייער אויפגאבע בשלימות צוצודעקן די אלע כלים נאך פאר די לוויים קומען אריין און זיי זעען וואס מען דארף נישט אדער זיי רירן צו ווי מען דארף נישט, און פאר דעם האבן זיי אויך געדארפט פון פאראויס באשטימען יעדער איינער וואס זיין ארבעט זאל זיין כדי זיי זאלן זיך נישט קומען קריגן און אריינלויפן פאר די צייט. פסוק י ח, אל תכריתו, איר זאלט נישט מאכן דערצו אז ס'זאל פארשניטן ווערן את שבט משפחות הקהתי די שבט פון די משפחה פון קהת מתוך הלוויים פון צווישן די לוויים. זאגט רש י אל תכריתו אל תגרמו להם שימותו איר זאלט נישט גורם זיין פאר זיי אז זיי זאלן שטארבן. פסוק י ט, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקדשים, דאס זאלט איר טון פאר זיי אז זיי זאלן קענען לעבן, און נישט סתם לעבן זאגט דער אבן עזרא זאלן טאקע מאריך ימים זיין, זיי באקומען א שכר פארן אויספאלגן דאס אריכות ימים. און אויב נישט אן עונש פון מיתה פאר די צייט, איז אויב זיי וועלן דאס טון וועלן זיי נישט שטארבן ביים גענענען זיך צום קודש הקדשים, צו די גאר הייליגע זאכן, וואס זאלן זיי טון, אהרן ובניו יבואו, אהרן און זיינע קינדער זאלן קומען, ושמו אותם, און זיי זאלן זיי שטעלן, איש איש א יעדן מענטש פון די בני קהת על עבודתו אויף זיין ארבעט ואל משאו און צו זיין לאסט, יעדן איינעם זאל מען פון פאראויס צוטיילן, דו זאלסט, טון דאס, אנכאפן דאס, טראגן דאס, און אזוי וועלן זיי זיך נישט איילן און לויפן און פרובירן יעדער איינער צו כאפן דעם ארון אדער סתם כאפן שנעל עפעס, און אזוי ארום וועט אויסקומען אז זיי זענען דארטן נאך פאר מען האט עס געענדיגט צודעקן, וואס דורכדעם קענען זיי חלילה אומקומען. פסוק כ, ולא יבואו אזוי וועלן זיי נישט אריינקומען לראות צו זען כבלע את הקודש ווען מען שלינגט איין און מען דעקט צו די הייליגטום, ומתו וואס דעמאלטס קענען זיי שטארבן. זאגט רשי ולא יבואו לראות כבלע את הקודש לתוך נרתיק שלו ווען מען שלינגט עס איין און מען דעקט עס צו מיט דעם ספעציעלן האלטער זיינעם, כמו שמפורש למעלה בפרשה זו, ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו במכסה פלוני ובלוע שלו הוא כסויו, דאס צודעקן פון די כלי, דאס ווערט אנגערופן זיין איינשלינגונג, אז מען טוט עס איבערדעקן קיינער זאל עס נישט זען, עס ווערט אזוי ווי איינגעשלינגען אין די האלטער, איז וויבאלד די בני אהרן וועלן דאס פון פאראויס מסדר זיין, יעדן איינעם צוטיילן זיין פליכט, וועלן זיי זיך נישט קומען שטופן, און עס וועט נישט צוקומען צו קיין מכשולות אז מען זאל קומען צורירן ערגעץ וואו מען דארף נישט, אדער אריינקומען נאך פאר מען האט געענדיגט צודעקן און זען עפעס וואס מען דארף נישט.